א גוטן ערב שבת קודש פרשת צו. און אויכעט ס'איז ערב שבת הגדול. פארוואס הייסט שבת הגדול איז דא צענדליגע טעמים. א באלעבאטישן טעם וואס איך האב אמאל געזאגט איז ווייל יעדער איז דאך נערוועז, מ'קען נישט עסן, מ'גייט ארויס און מ'דינגט זיך פלעצער ווי צו עסן און מ'האט מורא,

סאו שבת הגדול האט מען געמאכט א גרויסן שבת, ווייל ווען נישט וואלט זיך דער עולם נישט רעספעקטעד, איינער וואלט געגעסן שוין נאר פסח געגעסן, איינער וואלט בכלל זיך נישט געוואשן צו ברויט, איינער גייט ארויס און ער דינגט זיך עפעס א פלאץ ווי דארטן עסט ער און ס'איז פיל מיט צער מיט מכאוב. עניוועי, די וואך גייט פרשת צו, און צו רעדט זיך וועגן קרבן תודה. איך וויל אביסל רעדן וועגן דעם ענין פון קרבן תודה. יעצט איז א צייט וואס כלל ישראל געבט אפ פארן הייליגן באשעפער א תודה, מען האט אונז ארויסגענומען פון מצרים, און דער אייבערשטער האט אונז מקרב געווען צום בארג סיני, און ער האט אונז געגעבן ארץ ישראל, דאס וואס איז היינט אין אזא שפל המצב די גאנצער ארץ ישראל, דאס איז ביקאוז אונז, ווי לאוזד איט אפ. האט מען נישט געהאלטן קיין שמיטה, האט מען אונז חרוב געמאכט דעם ערשטן בית המקדש, און נאכדעם האט מען געטוהן גילוי עריות, שפיכת דמים און עבודה זרה און שנאת חינם האט מען צוגענומען דעם צווייטן בית המקדש, סאו בעיסיקלי איטס אווער פאולט, אבער דער אייבערשטער האט געמיינט פאר אונז גוטס, און ווען אונז טוהמער ווען זיין רצון מיט זיין תורה, וואלט געווען אנדערש די גאנצע זאך, יעצט. עס ווערט געברענגט אז דעם ענין פון לויבן דעם הייליגן באשעפער, דאס ברענגט אז דער אייבערשטער זאל ווייטער טון מיט אונז גוטס און ער זאל ווייטער זען אז ס'זאל חלילה נישט קומען צו קיין שלעכטע צייטן מן השעות הרעות, דער אייבערשטער היט אונז אפ, ווייל מען לויבט דעם אייבערשטן עפנט מען א צינור אז ס'זאל גיין ווייטער גוט. טוט נאכקוקן אין חינוך וועט איר זען אז דער ענין פון ברכת המזון איז אויך די זעלבע, ווען א מענטש בענטשט ערליך עפנט ער אויף א צינור, און דעמאלטס קומט פאר אים שפע, זאגט דער הייליגער חינוך, דער אייבערשטער דארף נישט דיין לויבן, און דער אייבערשטער ווערט נישט צעבראכן טאמער לויבסט אים נישט, ס'איז אלץ דיין נשמה וואס ער דארף עס האבן, דיין נשמה דארף האבן הכרת הטוב פארן אייבערשטן, דעמאלטס וועט דיר דער אייבערשטער ווייטער געבן גוטס, און די זעלבע אויכעט אז טאמער דו טוסט לויבן דעם אייבערשטן, טוסטו דיך אויפהייבן צו א העכערע מדריגה, סאו יעצט איז די צייט ווען ס'קומט די לויבן. ס'קומט פסח, פסח לויבן מיר דעם אייבערשטן פאר יציאת מצרים, יעצט ווי מער מען לויבט דעם אייבערשטן איז עס גורם מען זאל האבן מער ניסים, וועגן דעם זאגט מען אויכעט מזמור לתודה זאגט מען יעדן טאג, פארוואס? ווייל א מענטש ווייסט אפילו נישט וויפיל ניסים ער גייט דורך יעדן טאג, אזוי ווי די גמרא זאגט אז א מענטש דארף יעדן טאג לויבן דעם אייבערשטן כי אין בעל הנס מכיר בניסו. א מענטש וועם ס'געשעהט א נס, ער כאפט אפילו נישט אז ס'איז געשעהן א נס, ער מיינט ס'איז אלעס געווען גוט פון זיך אליין, איז במילא זאגט מען מזמור לתודה יעדן טאג און מ'דאנקט דעם אייבערשטן אויף די באהאלטענע ניסים און אויף די אפענע ניסים, דורכדעם געדענקט מען כסדר די השגחה פונעם אייבערשטן. יעצט אין זוהר הקדוש ווערט געברענגט א מעשה אין פרשת אמור, רבי שמעון בן יוחאי איז געגאנגען אויף א וועג און ס'איז געווען מיט אים רבי אבא, רבי יוסי, זענען אנגעקומען צו א קוואל וואסער און זענען אינגאנצן שמוציג געווארן ווייל זיי האבן געמוזט אדורך גיין, ס'איז נישט געווען די ברידזשעס אזוי ווי היינט, ווי דו גייסט דו ווייסט אפילו נישט וויפיל וואסערן ס'גייען דורך אונטער די אלע הייוועיס און די אלע גאסן. עניוועי, האט זיך רבי יוסי אנגערופן, הלוואי ס'וואלט ווען נישט באשאפן געווארן די קוואל וואסער, ווייל ס'האט אים געמאכט שמוציג די קליידער. האט אים ר' שמעון בן יוחאי געזאגט, מ'טאר דאס נישט זאגן, ס'איז אסור דאס צו זאגן, פארוואס? ווייל דאס גיבט א נוצונג פאר די מענטשן וואס וואוינען אויף די וועלט, וואסער טרינקט מען, וואסער פלאנצט מען אן, און מ'טאר נישט נוהג זיין, אין א בזיון די וואס זיי באדינען דעם אייבערשטן, אז ס'שטייט אין פסוק וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, איז אז דער אייבערשטער זאגט איך בין זייער צופרידן ס'איז טוב מאוד, טאר מען נישט נוהג זיין מיט בזיונות פון די וואס זיי באדינען דעם אייבערשטן, און ממילא דאס מיינט די וואס זיי באדינען די וועלט און די מענטשהייט, אפילו נחשים ועקרבים, אפילו שלענג און עקדיסן וואס זיי הרג'נען. ויתושים, דאס איז אזעלכע ווערעמלעך, אלע זאגט דער הייליגער זוהר זענען באשאפן געווארן צו באדינען דעם הייליגן באשעפער, און אויך צו באדינען די וועלט, און מענטשן ווייסן נאר נישט. טשא, זיי גייען ווייטער אין די גאס, רבי שמעון בן יוחאי און ר' אבא און רבי יוסי, און רבי שמעון בן יוחאי האט געזען ווי א שלאנג לויפט פאראויס פאר אים, רבי שמעון בן יוחאי געזאגט, דער נחש, דער שלאנג, גייט יעצט מאכן גרויסע ניסים. בקיצור, דער שלאנג איז אוועקגעלאפן און ער האט זיך פאר'האמפערט מיט א חיה וואס ס'הייסט אפעה. דער אפעה, דאס איז אזא מין בריה וואס אויב אדער ער קוקט אין פנים פון א מענטש אדער א מענטש קוקט אין דעם פנים פון די חיה, שטארבט ער אויפן פלאץ. פארוואס? ווייל ער האט אין זיך א גיפט, און דער גיפט איז אזוי שטארק אז מיטן קוקן הרג'ט ער. בקיצור, זעט רבי שמעון בן יוחאי, און אויך ר' אבא און ר' יוסי ווי די די שלאנג האט זיך אריינגעטשעפעט נעבעך אין אזא אפעה און זיי האבן אנגעהויבן צו האקן שטיקער איינער פון צווייטן ביז זיי האבן זיך ביידע אויסגעהארגעט ווען זיי זענען אנגעקומען דארטן ווי ס'איז געווען די שלעגעריי צווישן דעם אפעה און צווישן דעם נחש האבן זיי געזעהן אז זענען ביידע טויט אויפן וועג. האט רבי שמעון בן יוחאי געזאגט דעם פסוק לא תאונה אליך רעה, ס'זאל דיר נישט געשען קיין שלעכטס, ונגע לא יקרב באהלך. זאגט דער הייליגער רבי שמעון פאר די צוויי תלמידים, וועגן דעם האט דער אייבערשטער באשאפן אלע בריות, און אלע מיני זאכן וואס ער דארף האבן, דער הייליגער באשעפער דארף עס האבן פאר זיינע שלוחים, מילא טאר מען נישט נוהג זיין א בזיון מיט וואס דער אייבערשטער האט געמאכט, ווייל די שלוחים איז געמאכט אז מענטשן זאלן קענען לעבן אויף די וועלט. ווי עס דארף צו זיין, און אזוי לאזט ר' שמעון בר יוחאי אויס, און אויף דעם זאגט דער פסוק דוד המלך טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. סאו די זאכן וואס א מענטש ווערט אייביג ניצול פון אזאלעכע מכשולות, אמאל פון ביזנעס דיעלס, דער אייבערשטער שיקט אריין א וועג ווי אזוי עס צו צושטערן, דער מענטש רעגט זיך, אזוי ווי ס'איז דא די מעשה אין מדרש, איינער איז געגאנגען, ער האט געדארפט כאפן א שיף, און ער האט זיך אריינגעשטעקט זיין פיס אין א דארן און ער האט פארפאסט די שיף, און ער האט אנגעהויבן צו שעלטן, למעשה אזוי האט ער געהערט א טאג שפעטער אז די שיף האט זיך דערטראנקען, האט ער אנגעהויבן איבערצובעטן דעם אייבערשטן פארוואס ער האט ארויסגעלאזט שלעכטע ווערטער פון זיין מויל, א מענטש ווייסט דאך קיינמאל נישט וואס ווער און ווען. ס'גייט עד כדי כך אז די וואך ווערט געברענגט אין מדרש רבה, ר' פנחס ור' לוי ור' יוחנן בשם ר' מנחם דגליא, האבן געזאגט לעתיד לבוא אז אלע קרבנות וועלן זיין בטל אבער קרבן תודה העט נישט זיין בטל, פארוואס? אלע קרבנות גייען ווערן בטל ווייל די אלע קרבנות קומט דאך וועגן חטאים, און לעתיד לבוא וועט דאך נישט זיין קיין חטא. יעצט קומט אויס זאגט דער יפה תואר די פירוש אויפן מדרש אז נאך א זאך העט נישט בטל ווערן די קרבנות ציבור. אזוי ווי קרבן תמיד און מוסף, ווייל דאס איז דאך נישט געמאכט געווארן אויף קיין חטאים, דאס איז געמאכט מעורר צו זיין דעם ליבשאפט צווישן אייבערשטן, די אידן און די נשמות און אזוי ווייטער. יעצט זאגט אבער דער מדרש אין די זעלבע צייט אז דער קרבן תודה העט אויך נישט בטל ווערן, איז לכאורה דארף מען פארשטיין, ביז יעצט זעמער אין צרות, מען האט אין יום שאין קללתו מרובה מחברתו, פארשטיי איך פארוואס מען דארף ברענגען א קרבן תודה. און מען דארף זאגן מזמור לתודה, אבער דעמאלטס ווען משיח העט קומען, ווערט געברענגט אין נביא ישעיה אין פרק ס"ה, אז אלע צרות, די ערשטע פון אלע דורות, די פריעריגע צרות, וועלן אלע פארגעסן ווערן, און ס'עט אלעס פארבארגן ווערן פון די מענטשנ'ס אויגן, און ס'עט זיין אין ירושלים פיל מיט. גילה מיט פרייד און מ'העט זיך פרייען דער אייבערשטער העט זיך פרייען מיט כלל ישראל ולא ישמע בה עוד קול בכי וקול זעקה מ'העט נישט הערן קיין קול בכי און קיין קול זעקה און מענטשן וועלן נישט שטארבן פאר די צייט אן אלטער מענטש וועט אויסלעבן זיינע יארן מ'העט בויען הייזער מ'העט זיך באזעצן מ'העט איינפלאנצן וויינגערטנער און מ'העט עסן פלייש און די חיות וועלן נישט שעדיגן די מענטשן אזוי ווי ס'שטייט אין ישעיה קאפיטל י"א וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ א ס'וועט וואוינען א וואלף מיט א לעמעלע און א נמר איז א טיגער עם גדי מיט א ציגעלע ירבץ וועט ער הויערן אין איין גארטן זיי וועלן זיך נישט הרגענען איינער דעם צווייטן און ס'שטייט אויכעט אז א יונק א קינד וואס ס'זייגט און אויכעט די מאמע וואס זי געבט צו זייגן פאר א קינד העט נישט מורא האבן זיך צו שפילן מיט נחשים רעים וועלן זיי אים נישט געשעדיגט ווערן, איז במילא אויף וואס גייט מען לויבן דעם אייבערשטן אז ס'וועט נישט זיין די אלע צרות? יעצט קען מען אפשר זאגן א פשוט'ן טעם, די טעם איז ווייל וויבאלד די אלע יארן יעצט אין גלות האבן מיר דאך אונז געקלאפט מיטן פיס און געזאגט, רבונו של עולם פארוואס, פארווען, יעדער האט געהאט שאלות מיט קושיות און יעדער איז געווען קלוג, דעמאלטס ווען ס'וועט שוין זיין די ארויסגיין פון דעם גאנצן צמצום פון גלות, דעמאלטס וועט מען ערשט אנהייבן צו זען וויאזוי יעדע זאך פאלט אין פלאץ, אזוי ווי דער הייליגער חזון איש האט געזאגט, מען האט אים אמאל געפרעגט, וואס איז געווען די צווייטע וועלט מלחמה, געבן, געב אונז א הסבר מיט דיין כח התורה, האט ער געזאגט אזוי, א מענטש גייט צו א שניידער,

אין דעם חשבון ווייל ווייל דער אייבערשטער, פארוואס דער אייבערשטער האט אזוי געטון און אזוי, די מינוטען וואס מ'עט אם ירצה השם זיין לעתיד לבוא מ'עט ארויס גיין פון די אלע צרות, דעמאלט וועט מען אונז ערשט זען די שיינקייט, די הייליגקייט, און די השגחה וואס דער אייבערשטער האט געהאט אויף זיין הייליג פאלק אידן, וועגן דעם וועט מען דעמאלט ברענגען לעתיד א קרבן תודה, ווייל יעדן טאג ווי מען וועט גיין וועט מען עס אלס בעסער פארשטיין וואס דער אייבערשטער האט געטון. און וויפיל גוטס איז געלעגן אין די אלע זאכן. יעצט, די גמרא זאגט, אמר רב אחא בר חנינא לא כעולם הזה עולם הבא, עולם הזה זאגט מען אויף בשורות טובות, זאגט מען הטוב והמיטיב, אויף בשורות רעות זאגט מען ברוך דיין האמת, עולם הבא זאגט מען אלעס הטוב והמיטיב, אזוי ברענגט די גמרא אין מסכת פסחים דף נ' עמוד א'. איז דער נודע ביהודה זאגט זייער א שיינעם געדאנק, זאגט ער אזוי, עולם הזה זאגט מען אויף בשורות רעות דיין האמת, פארוואס? ווייל ער האלט אז דאס איז א שלעכטע זאך פאר אים אבער לעתיד לבוא וועט ער דאך זען אז למפרע אלעס איז געווען גוט, עט ער דאך געבן א שבח והודאה אויף אלע שלעכטע זאכן וואס איז אים דורך, דאס איז די פשט אין די גמרא לעולם הבא כולו הטוב והמיטיב, דאס מיינט מען נישט נאר הטוב והמיטיב ס'עט אים זיין דארטן גוט, נאר אפילו אויף די צרות וואס ער איז דורך געגאנגען אויף די וועלט וואס ער האט זיך אלץ געהאלטן אז דאס איז שלעכט פאר אים אפילו אויף דעם. גייט ער אויכעט מאכן הטוב והמיטיב. יעצט וואס איז דער שכר? וואס באלוינט דער אייבישטער ווען איינער טוט אים לויבן? האב איך ענק שוין געזאגט אז ער געבט אים נאך און נאך גוטס און ער זאל נישט דארפן דורכגיין קיין שלעכטע זאכן. יעצט אין פסוק די וואך

קען מען זאגן אז דא איז דא צוויי זאכן, ווען א מענטש ברענגט א קרבן תודה איז קודם כל לויבט ער דעם אייבערשטן, און אויך אין דער זעלבער צייט והקריב על זבח התודה, דאס טייטשט ס'מוז זיין צוויי זאכן, קודם על תודה יקריבנו, א מענטש מוז וועלן אנערקען אז דער אייבישטער האט אים געטוהן א געוואלטיגע גוטס וואס אויף דעם וויל ער אים לויבן, עס האט גארנישט צו טוהן נאך מיט א קרבן, ער דארף פשוט זאגן הייליגער באשעפער איך לויב דיך דאנק דיר מזמור לתודה, הריעו לשם כל הארץ און אזוי ווייטער. נאכדעם והקריב על זבח התודה חלות מצות משוחים בשמן, נאכדעם גייסטו עס הערשט מאכן א קרבן, צו ברענגען א קרבן אן לויבן דעם אייבישטן איז גארנישט ווערד, יעצט היינט אז עס איז שוין נישט דא קיין קרבנות לויבן דעם אייבישטן דאס איז פארבליבן יעצט. דא אז אין תהילים אין קפיטל עין ו פסוק י א שטייט אזוי כי חמת אדם תודעך ווייל דער צארן פון מענטשן מאכט אז מען זאל לויבן דעם אייבערשטן אזוי ווי רש י איז מסביר ווען די רשעים ווייזן זייער כעס און זיי מאכן א פחד אויף די מענטשן אז ז'עלן חלילה הארגענען כלל ישראל צו ז'עלן הארגענען אידן. און דער אייבישטער באשטראפט זיי, פארוואס? ווייל די מענטשן לויבן דעם אייבישטן, איז כי חמת אדם תודך, ווייל די מענטשן לויבן דעם אייבישטן שטראפט דער אייבישטער די רשעים, ברענגט דאס נאכדעם ארויס אז שארית חמות תחגור, אז דאס האלט צוריק אז די איבריגע גוים זאלן נישט אטאקירן אידן. און נישט אנטון קיין צרות פאר קיין איד. דאס איז די טייטש פון דעם פסוק אין תהלים יעצט דער חידא ברענגט א טייטש אזוי, די הייליגע חזל זאגן אז ווען א מענטש לויבט דעם אייבערשטן אויף א נס וואס דער אייבערשטער האט אים געמאכט, אין דעם שכר פון לויבן דעם אייבערשטן ווערט ער ניצול פון אנדערע שלעכטע זאכן. דאס איז די פשט כי חמת אדם תודך.
ווען א מענטש לויבט דעם אייבערשטן אויף א רעטעניש, אויף א הצלה וואס ער האט געהאט, דעמאלט שארית חמות תחגור, אפילו עס איז נאך געבליבן אויפן מענטש חלילה גזירות רעות וואס ער דארף דורכגיין, איז תחגור טוט עס דער אייבערשטער צובינדן אדער אויפהאלטן ווי ער טייטשט עס, כדי ס'זאל נישט אראפקומען אויפן מענטש, פארוואס? ווייל ער האט געלויבט דעם אייבערשטן. יעצט קען מען זאגן אז דאס איז דער פשט אין פסוק אויכעט, אם על תודה יקריבנו, אז א מענטש ברענגט. א לויב פארן אייבערשטן, ממילא והקריב על זבח התודה מאכט דער אייבערשטער אז ער זאל קענען מקריב זיין נאך זבח תודה, סא דער אייבערשטער טוט אים נאך אסאך ניסים. ס'שטייט אויך אין תהלים קפיטל ל, הפכת מספדי למחול לי למען יזמרך כבוד ולא ידם ה' אלקי לעולם אודך, איז טייטשט מען וויבאלד אז הפכת, דו האסט איבערגעדרייט, מספדי למחול לי, פארוואס? ווייל. עולם אודך, ווייל דער אייבערשטער ווארט אז מען זאל אים ווייטער לויבן און וועגן דעם מאכט ער ניסים ווייטער פאר דעם מענטש אן שום קיין יסורים. יעצט ווערט אויך געדענקט אין די ספרים אז וועגן דעם האט דער אייבערשטער געמאכט אז געווענטליך א קרבן שלמים איז שני ימים ולילה אחד, תודה איז יום ולילה, אויכעט מען דארף ברענגען אסאך ברויטן און חמץ אויכעט, ס'איז דא מצה מיט חמץ, כדי אז מען זאל איינלאדענען אסאך מענטשן, אבער מען מוז דאך אויפעסן די אלע ברויט מיט די אלע מצה, מילא עט נתפרסם ווערן די נס אז דער מענטש א קרבן תודה ווייל דער אייבערשטער האט אים געהאלפן. עס ווערט אויך געברענגט אין כף החיים סימן רפ"א, אות ח', קבלה מרבי יודא החסיד, אז מען זאל זאגן נשמת מיט צען מענטשן, ער זאגט ובו, נושעו רבים, אסאך מענטשן זענען דורך דעם געהאלפן געווארן, ס'איז דא אזא מנהג אפילו ביי חתונה, די חתן מיט די כלה, מען זאגט אינאיינעם נשמת, יעדער זעצט זיך אראפ פינף צען מינוט, מען זאגט נשמת, און דאס איז א גרויסע זכות, יעצט דער ספר חרדים ברענגט. קענדיס, אונז האבן מיר געזאגט פון אנפאנג עס דארף זיין צוויי זאכן, קודם זאגן א שקויעך פארן אייבערשטן צו לויבן און נאכדעם ברענגען א קרבן, ספר חרדים זאגט היינט איז דאך נישט דא קיין קרבנות, איז דארף מען קודם לויבן דעם אייבערשטן אזוי ווי ס'שטייט הגדתי היום להשם אלקיך כי באתי אל הארץ הטובה, און מען דארף אויך נאכדעם בעטן רחמים פונעם אייבערשטן אויף מכאן ולהבא. יעצט לאמיר צוקומען אביסל וועגן פסח, איך וויל רעדן אויכעט וועגן די בחורים בין הזמנים. איך וויל רעדן נאך אסאך עניינים, כ'וויל רעדן קודם וועגן די בחורים פון בין הזמנים, מען זאל וויסן אז די בחורים דארפן פארשטיין אז ס'איז דא די מיידלעך האבן יוניפארם, פארוואס האבן די מיידלעך יוניפארם? יעדע מוסד האט זיך איר יוניפארם, מען זאל קענען דערקענען אויף א מיידל פון ווי זי קומט, ס'מאכט אן אימפרעשאן אז דאס קינד זאל וועלן מאכן א קידוש השם פאר איר מוסד. און זי וועט נישט וועלן טון זאכן וואס זאל זיין קעגן איר מוסד, ווייל נאכדעם וועט מען איר פארהאלטן, מען ווייסט ווער זי איז, פון וואו זי איז, און אזוי ווייטער. בחורים האבן נישט קיין יונעפארם, אלע בחורים גייען אנגעטון די זעלבע, למשל אלע בעלזע מיט אלע באבעווע גייען מיט הויעכע היטן, די וויזשניצע גייען עס פארדרייט, סאטמאר גייען מיט די פלאטשיגע היטן, באמת. זאלט איר וויסן, ווען א בחור קומט בין הזמנים אין א שול, און ער קומט אריין שפעט, ער קומט אריין ווען מען האלט שוין ביי אשרי, צי מען האלט שוין, איך ווייס, ביי אז ישיר, און ער נעמט זיך דאווענען, און ער דאווענט מיט מיטן עולם, און ער איז גרייט ארויסצוגיין מיט יעדן אינאיינעם, עס מאכט א מורא'דיגן שלעכטן רושם אויף זיין ישיבה. אויפן בחור, אויף די ישיבה, נאר אזוי ווי מען קען דאך נישט וויסן פון ווי דער בחור איז, מאכט עס א רושם א זייער א שלעכטן אויף אלע ישיבות וואס ס'איז דא, אנדערש ווי ביי די מיידלעך וואס מען קען גראד איידענטיפייען דאס איז פון דעי מוסד דאס איז פון דעי מוסד. ס'איז געקומען א צייט ווען דער בחור דארף פארשטיין אז ער טראגט די קרוין פונעם אייבערשטן, מען טוט אן פאר די ספר תורה אזא כתר תורה, א יעדער בחור טראגט אזא גאלדענעם כתר תורה, און א טאמער פירסטו דיך אויף שיין און איידל, זאגט מען זעסט, דאס איז א בן תורה, טאמער פירט ער זיך נישט אויף איידל, ברענגט ער אראפ דעם גאנצן ענין פון בני תורה, מען זאגט דאס איז א בן תורה, ס'איז דאך דאס ארגסטע וואס איז דא, נאכדעם קומען די בחורים אריין זיך שמועסן ביים דאווענען. מען רעדט נישט שבת אפילו אין די וואכן, ס'איז דאך בין הזמנים, ער פילט זיך אז ער האט נישט קיין עול, ס'איז געקומען יעצט א צייט וואס ס'איז געקומען פאר פסח, און ס'איז די לענגסטע בין הזמנים וואס ס'איז דא, ווייל די תשרי בין הזמנים איז זייער קורץ, ווייל דא איז דא סוכות, און דא איז דא ראש השנה, דא די יום כיפור, און בכלל די אטמאספער איז זייער אנדערש, ווייל ס'איז מער בבחינת יראה, מ'ווייסט מ'דארף דורכגיין פארן אייבערשטן א משפט, סאו די בחורים דארפן וויסן. מען דארף זייער שטארק אבאכט געבן אויף כבוד התורה, דו כאפסט נישט, עז ליטל עז יו ביליוו אין דיס, דו רעפריזענטס דעם אייבערשטנ'ס תורה אויף די וועלט היינט, ווייל דו ביסט דער בן תורה, איז במילא דארפסטו זייער וואטשן וואס דו טוסט, דו דארפסט וואטשן וואס דו רעדסט, דארפסט וויסן ווי אזוי דו קומסט אריין צו א דאווענען, זאלסט קומען באצייטנס. און נאכדעם דארף מען א גאנצן טאג זיצן אין א בית מדרש, ס'איז דא בתי מדרשים וואס ס'איז ממש א נחת וויאזוי מען לערנט דארטן, ס'איז א א פלעזשער, און ס'איז דא אנדערע ווי אינדרויסן רייכערט מען און מען גייט אראפ נאכדעם אין בית מדרש און מען רעדט און מען שמועסט, און נאכדעם איז דא נאך א מורא'דיגע זאך, יעדע זאך גייט מיט פרעקטיס, פרעקטיס מעיקס פערפעקט, דיד יו עווער טינק אז דו קענסט ארויסהעלפן דיין ווייב ווען דו וועסט אם ירצה השם חתונה האבן צו מאכן פסח? ני. אז דו וועסט נישט וויסן וויאזוי מען מאכט פסח וועסטו נישט קענען ארויסהעלפן, סא העלף יעצט ארויס דיין מאמען, דיין מאמע קוקט ארויף אויף דעם, דו ווייסט נישט דיין מאמע האט א שטוב מיט קינדער, ס'איז גענוג שווער דיר צוצושטעלן אלעס, ס'קומט יעצט, מען קען נישט זיין אזוי פערפעקט, מען קען נישט צוגרייטן יעדע נאכט דעם סאפער ווייל די דישעס ווערן שוין אוועקגעוואשן, טריי דיך צו מאכן יוזפול און העלפפול. ס'וועט איר זייער שטארק צוניץ קומען. און איך זאג פאר די אלע בחורים די וואס זיי האלטן נישט ביים לערנען זענען דא מחמת כפייה, זאג איך אייביג פאר די בחורים גיי כאפ א דאלער, גיי אויף א אידיש פלאץ, אויף א פלאץ ווי דיין טאטע און דיין מאמע ווייסט ווי דו גייסט, צו איז עס א מצה בעקערי, צו איז עס ארויסצוהעלפן ביי איינעם אין א געשעפט, דאונט וועיסט טיים. איי דו וועסט נאכדעם הערן די גאס ביסט א בחור וואס ארבעט ביסט נישט קיין בן תורה זאלסט א גאנץ בחור'ישע יארן ארבעטן און נישט זינדיגן ווי צו זיצן און זינדיגן און וועסט הייסן דער בן תורה דאס דארפט עטס וויסן עטס זענטס די וואס עטס קענטס אדער מקדש זיין שם שמים אדער חלילה מחלל זיין שם שמים יעצט קומט בין הזמנים מען נעמט זיך דינגען קארס מיט די אלע זאכן ס'איז זייער נישט גוט דו וועסט מאכן ערגעץ אן עקסידענט נאכדעם וועט ארויסקומען די גאנצע זאך און ס'וועט נישט לוינען. פאר נישט ארום מיט בחורים, דאונט הענג אראונד, דו זעסט דאך סוף כאפט מען יעדע זאך און נאכדעם ווערט מען גוט פארשעמט. כ'האב אויך געוואלט זאגן וועגן די שימות וואס מען לייגט אוועק, דא ס'דא די אלע מיט הכשרים, עטס געדענקטס וואס איז געווען אלע יארן מען האט עס געטראפן ביי די רעילראוד טרעקס, מען זאל וואטשן פאר וועם מען געט די שימות, און מען זאל אויכעט נישט אויסמישן די געהעריגע געדרוקטע אזוי ווי חומשים מיט וואס איז אמת'דיגע שימות אזוי ווי לאמיר זאגן א. תפילין צו די, די פרשת פון תפילין צו פון די מזוזה די מזוזה יענץ מוז מען אוועק לייגן מיט א כלי חרס און דרעט אז ס'זאל נישט פארפאכן נישט ס'איז דא אין דעם הלכות אז דו האסט שימות פרעג א שאלה א רב וואס מען מוז טוהן דערמיט ווייל ס'איז נישט אזוי גלאטיק ווי דער עולם מיינט א שטיקל ספר תורה אדער א פרשת פון תפילין און פון מזוזות האט אן אנדערע קדושה ווי דער איד און דער בלאט וואס מען האט אויף דעם ארויפגעטייפט דבר תורה. הגם יענץ דארף מען אויך גונז זיין, ס'האט נישט קיין היתר עס צו ווארפן א גאנץ יאר אין גארבידזש, אבער על כל פנים מען דארף וואטשן. כ'האב אויך געוואלט זאגן, כ'האב באקומען יעצט נאך א ידיעה אז ס'איז געווען נאך דריי מיסקערידזשעס, מען האלט שוין וואס איך ווייס, נישט אלעס, נישט יעדער רעדט זיך צו מיר, כ'בין דאך אין חרם סוף כל סוף, מען האלט ביי ניין מיסקערידזשעס צווישן פאריגע וואך און די וואך, כ'האב געבעטן די אינגע ווייבלעך, ס'זאגט די וועלט א ווערטל. דאסט איז נישט קיין חמץ, קינדער זענען נישט קיין קרבן פסח, און צו מאכן פסח מיינט מען נישט ספרינג קלינינג, ס'א דיפרענט באל געים. ס'איז געווען יעצט צוויי פרשיות פון ווייבעלעך וואס האבן זיך ארויפגעשטעלט אויף אזא קליינעם לעדער, זענען געווען פרעגנענט, ביידע זענען געווען פרעגנענט, אין דיפרענט האוזעס, שוואנגער פרוי גייט די. די האול סיסטעם ווארקס דיפרענט, זי באקומט אמאל דייעביטיס, זי באקומט היי בלאד פרעשור, און וואס דאס מאכט איר דיזי, און ממילא האט זי פארלוירן באלאנס און זי איז אראפגעפאלן. איז איך וויל זייער שטארק נאכאמאל ווארענען, יעדעס קינד וואס עטס פארלירטס ביי פסח קלינינג, עטס טוטס וואס מען דארף נישט, זענט עטס רוצחים, דער אייבערשטער טענקט ענק דאס נישט מוחל זיין, ס'איז רציחה גמורה. זיי נישט אזוי נערוועז. קריך נישט ארויף צוויי שטאק מיט א לייטער, דו האסט דאך קיינמאל נישט געטראגן חמץ צוויי שטאק מיט א לייטער אויך נישט, אז די לייטער איז דאך נישט דיין, דאס האסטו דאך געבארגט פון א נעיבער, איז דאך אינגאנצן נישט דיין, סא במקום שאין מכניסין בו חמץ, אין צריך בדיקה. און די, ס'קומט יעצט שבת, הייבט מען אן אוועק צו פארן אין די האטעלן, ווייל ס'איז דאך ווי מ'זאגט שבת הגדול, לאמיר זען אז ס'זאל בלייבן קדושת שבת. כ'וויל בעטן די עלטערן זאלן זיי רעדן צו זייערע קינדער זיי זאלן נישט פארן אין די האטעלן ווייל דארטן טוט זיך סווינגערס, סווינגערס מיינט מען זיי פארן מיט פרענדס, מחליפים נשותיהם, ס'איז די חבר'טעס פון סקול וואס זיי קענען זיך איינער דעם אנדערן, און נאכדעם איז דא די זעלבע די חברים פון די ישיבה, און ס'איז זיי כאפן נישט אז. דו ביסט אסור פאר יענעמס ווייב, יענעמס ווייב איז אסור פאר דיר, וויר פרענדס, און נאכדעם געשעהט גרויסע צרות. שוין, יעצט מיר גייען ווייטער, מען ליינט יעצט דעם נושא, איך וועל רעדן אביסל פונעם נושא, עס האט איינער געזאגט א גוט ווארט, די נושא אין יעדן טאג איז א אנדערע נושא, אבער די בהמות זענען אלע די זעלבע, רבותי, זייטס נישט קיין בהמות פאר קיינעם, פאר קיין שום רב נישט, זאלטס נישט לאזן די רבנים זאלן ענק פארפירן. טאמער איז דא א מאלעסטינג קעיס פארקומען חלילה יום טוב צי חול המועד צי בין הזמנים ס'איז שכיח מאלעסטינג ווייל די בחורים זענען אין בתי מדרשים זאלט עטס קומען פאראויס גיין צו די פאליס כ'האב אויך געוואלט בעטן די אלע שילן וואס האבן דארטן בחורים זאלן אריינלייגן ווידיאוס ווייל סוף כל סוף איז סאם לאוסוטס און די מקווה'ס זאלן זיין אלע צוגעשפארט כ'בין געווען די וואך ווען איך געווען שבת אין בארא פארק, איך מיין ס'איז די ערשטע מאל אין מיין לעבן וואס איך בין געווען שבת אין בארא פארק, כ'האב געהאט דארט א שמחה, איך האב געהאט דארטן אן אויפרוף פון אן איידעם, פון א חתן, אה, ער ווערט אן איידעם יעצט שוין, ער איז שוין געווארן, נאך שבת נאך געווען פאר די חתונה, איז למעשה וויל איך ענק זאגן, מ'האט געהאט א געקעיטערט. עפעס א שבע ברכות און עפעס א האל, כ'גיי נישט זאגן דעם נאמען ווייל אלע האלס זענען די זעלבע, ברוך השם האט שוין געלייגט איבעראל טורנסטיילס, מקווה'ס זענען אפגעשפארט, איז אבער דא א פראבלעם, שבת קען מען דאך נישט קומען מיט א קארטל אדער מיט געלט, איז לאזט מען עס אפן גאנץ שבת, דאס איז א עוון פלילי, אין די האל למשל ווי איך בין געווען, ס'איז אונטן אין א בעיסמענט, ס'איז א שיינע האל גראדע, איז דארטן דא א מקווה, אמת ס'איז געווען צוויי ווידיאוס, כ'מיין ס'איז זייער שיין מסודר, כ'מוז נאכאמאל זאגן, איך נעם ברוך השם, פרייד ענד א לאט אוו פרייד אין דעם וואס מען האט דאס אלעס פארראכטן, ווייל ווען נישט איך האט דאך קיינער נישט גערעדט דערפון. דאס גאנצע וואס מען האט געברענגט דא די טורנסטיילס אויף אמעריקע האב איך איינגעפירט, איך האב געהאט א מענטש וואס ער איז געווען אין די ביזנעס אין ארץ ישראל און איך האב געזאגט ער זאל עס קומען דא מאכן אין אמעריקע, נאכדעם איז עס געווארן, יעדער קען עס נאכמאכן. סאו ברוך השם אין ארץ ישראל נעם איך אויך פרייד ווייל איך האב דארט אויך געארבעט אז ס'זאל זיין ווי מען זאגט צוגעמאכט. בין אמאל געגאנגען אין פאפא מקווה, אין פאפא מקווה, עה פאפא אין ירושלים, דאס איז אין מאה שערים, איז דער רב אליין, דער רב, דער רב איז א חזר, ס'האט מיר דערציילט איינער, ער האט געוויינט בדמעות שליש אז דער רב האט אים מכשיל געווען, דער רב פון פאפא אין ירושלים, ער הייסט סופר, איך האב עס נישט געגלייבט. מ'איז געקומען דא אפאר יאר צוריק אין די קאנטרי,

דעמאלטס האב איך אנגעהויבן צו ארבעטן א מקווה זאל זיין צוגעשפארט האט מען געמאכט א טורנסטייל וויטש איז ווערי גוד אבער אויב שבת איז עס אפן איז עס גארנישט ווערד יעצט איז דא שילן וואס זיי זאגן מיר אז נאך צען אזייגער שפארט זיך עס אפ אטאמאטיש מ'קען נאר ארויסגיין מ'קען נישט אריינגיין מער אבער איך בין געווען יעצט אויף א פלאץ וואס איך האב געזען אז ס'איז געווען כל דער אמת איז הלכות שבת שטייט כל דלת שאינה עשויה להכניס ולהוציא אינה דלת אינה פתח מען קען דא אריינגיין, למשל איינס אזייגער נאכמיטאג, די שול איז אפען, קענען צוויי בחורים אראפגיין, ס'איז אפען דארטן די די די גאנצע טורנסטייל איז אפען, איי ס'דאך דא ווידיאוס מען זעהט ווער ס'גייט, קודם כל ער האט נישט קיין מורא ער לאכט זיך אויס פון דיר, און צווייטענס ער דעקט זיך איבער דעם קאפ מיטן היט.
און וואס וועסטו זעהן דעמאלטס? רבותי, יו אר גאנא געט לאו סוטס, און חוץ פון דעם איז נישט אויסגעהאלטן. מען דארף זעהן א סיסטעם וויאזוי ס'זאל זיין, ס'קומט יעצט פסח, און דער עולם וויל דאך גיין פארן העסעבעט ווייל ס'איז דא אזעלכע מענטשן וואס זענען קראנק לאותו דבר, אז דער מעריב פון וואס מען זאגט הלל, וואס די גמרא זאגט אז פקע איגרא, ווען מ'האט געזאגט אין בית המקדש דעם הלל ביינאכט, דער דאך איז אראפגעפלויגן, מיינט מ'האט עס געזאגט מיט אזא התלהבות, ס'איז דא חברה וואס האלטן אז דער מעריב מיט דעם הלל זענען זיי מטמא, קודם ווייקן זיי זיך צוויי שעה אין די מקווה ערב יום טוב נאכמיטאג, און נאכדעם גייען זיי ביינאכט נאך אויכעט, און זיי ווייקן זיך דארט, דאס איז ראנג, סאו ווען דו האסט קינדער אין שטוב דארפסטו זייער וואטשען, דארפסט דיך אויך וואטשען, קיינער איז נישט זיכער, איז על כל פנים, איז זיצט מען און מען פעניעט דארטן אפ אין די מקווה, מען גייט אזויפיל מאל אין מקווה, סאו איך זאג יעדן איינעם, דער מעריב איז נישט מטמא און דער הלל אויך נישט, דאס איז נישט מיין ווארט, דאס איז ר' שרול'טשע וויזשניצער'ס ווארט, מען האט אים געפרעגט, דער רבי גייט נישט אין מקווה פאר תקיעת שופר, זאגט ער, וואס, דער שחרית האט מיך מטמא געווען? ווייסט וואס דו ווילסט? אמאל מען לייגט זיך שלאפן איז אן אנדערע זאך, ווייל אז מען שלאפט קען מען צוקומען צו קרי, לויפט מען אין מקווה אינדערפרי. אבער ווען דו האסט יעצט ערב יום טוב נאכמיטאג האסטו דיך געווייקט אין מקווה, דו האסט דיך געהייליגט, און וואס איז געשען ווייל דו האסט געדאוונט מעריב מיט הלל? איך האלט מען דארף צושפארן אלע מקווה'ס, הגם כ'זאג ענק נאכאמאל איך קען די אלע חסידישע מנהגים, יעצט קענסט זיך מיינען דא רעדט עפעס א גר צדק פון ווילנע, ניין ניין ניין ניין איך קען אלע חסידישע מנהגים, איך ווייס וואס א מקווה איז אויכעט, איך בוי מקווה'ס, איך בין מסתם היינט פון די גרעסטע מקווה בויער'ס, און וואס מ'שיקט מיר אריין פיקטשער'ס אויף הלכה'דיגע שאלות. איך ווייס וואס א מקווה איז, איך ווייס וואס א מענער מקווה איז, איך ווייס וואס א פרויען מקווה איז, איך ווייס וואס תוס' קדושה איז, איך ווייס אלעס, נאר אין א מצב, אין א דור ווי היינט, וואס א סערטען פערסענטידזש, איך ווייס נישט וויפיל, גייען לכתחילה נאר אויף צו פוגע זיין קינדער, מען דארף זיי אויסשפארן, ווען דער אייבישטער העלפט מיר, איך וואלט געווארן פרעזידענט פון יונייטעד סטעיטס, וואלט איך די ערשטע גענומען אלע עף פיפטינס, און איך וואלט געזאגט, ווי ס'איז דא א מענער מקווה, זאלסטו אריינגיין, באמבארדירן, דעסטרויען, אז ס'זאל נישט בלייבן א זכר. דאס איז וואסערא חאזעריי ס'טוט זיך אפ אין די מקווה דאס איז היינט נאך די אלע תקנות שוין איך האלט אין איין באקומען טעלעפאן קאלס אין זופניק שוויץ נאך היינט דא א בחור גייט אינעסענטלי שוויץ און ביפאר יו נאו איט קלאפט איינער אריין פונעם אין הינטן אדער אין די פראנט דאס איז א חאזעריי סאו דאס דארף מען זייער אבאכט געבן. און איך זאג אן די פרויען, איך האב ענק צו זאגן גרויס נייעס, דו מיינסט טאמער מיינסטו אז דיין מאן איז אימיון, דו האסט א טעות, דיין מאן קען זיין פונקט אזא חזיר ווי ברוך מרדכי לעבאוויטש, ווי יחיאל בראנער, ווי ארטור סאמעט, און אפילו ווי נחמיה וועבערמאן, יו דאנט נאו, דער איז נאו טראסט ענימאר, ער טאר דיר נישט טראסטן און דו טארסט אים נישט טראסטן, ס'ווערט געברענגט. עס איז געווען פאריגע וואך איז געווען פרשת ויקרא פרשת החודש האט מען געזאגט ביי איינע פון די פיוטים האט מען געזאגט אזוי כח תת דער אייבערשטער האט געגעבן א כח באביבים רכים פאר יונגע קינדער איז דא א מוראדיג ווארט פונעם הייליגן ר' יששכר דוב ער זאגט אזוי משה רבינו האט געזאגט בנערינו ובזקנינו אונז מיר גיין מיט די יונגע און מיט די אלטע נלך מיר גיין כי חג השם לו יעצט משה האט קודם געזאגט די יונגע און נאכדעם די אלטע פרעה הרשע האט געזאגט אז איך געב ענק די אלטע אבער איך קען ענק נישט געבן די יונגע ווייל סאיז נישט קיין דרך פון קינדער אז עס זאלן שעכטן סא די אלטע נעמטס מיט זאגט דער הייליגע בעלזער רב הערט אויס א ווארט פרעה האט געווארפן אן אויג אויף די אידן אויף די אידישע קינדער ער האט געזוכט מיט וועם ער זאל מאכן משכב זכר איר הערט וואס דא טוט זיך. דער אמת איז, אינמיטן רעדן יעצט פאלט מיר ביי, איך מיין, איך האף אז דער אייבערשטער וועט מיר מוחל זיין טאמער איך זאג א זאך וואס איז שלא כהוגן שלא כצדק, אונז ווייס מיר די תורה גייט נישט ארויס פונעם פשט, ס'אבער דא דרוש, מ'קען דרש'ענען. שטייט אז פרעה האט זיך געבאדן מיט הונדערט און פופציג קינדער אינדערפרי, און מיטאג, און ביינאכט. פאלט מיר יעצט ביי. איר ווייסט וואס הייסט ער האט זיך געבלאקט מיט אידיש ער האט זיך געבאדן אין אידיש בלוט? על פי פשט מיינט עס טאקע ער האט געשאכטן דריי מאל הונדערט און פופציג קינדער אינדערפרי מיטאג און ביינאכט מ'קען זאגן טיפערער פון דעם ער האט מאלעסטעט הונדערט פופציג קינדער אינדערפרי און הונדערט פופציג קינדער מיטאג און הונדערט פופציג קינדער ביינאכט און דאס הייסט פונקט ווי ער האט אויסגעגאסן זייער בלוט און זיי געהארגעט ווייל מאלעסטעישן איז פונקטליך די זעלבע ווי הארגענען. יעצט איך נעם נישט, איך טוה נישט מינימייזן די רשעות פון פרעה אז ער האט ממש געהארגעט די קינדער אויף טויט, נאר איך טוה זאגן אז אין דעם ליגט אויך א בחינה פון מאלעסטעישן אויך, עס קען קען גאר זיין אז דער מדרש מיינט צו זאגן ער האט נעבעך מאלעסטעט הונדערט פופציג קינדער דריי מאל א טאג, סאו פרעה האט געווארפן זיין אויג אויף די יונגע קינדערלעך, ער האט געוואלט מאכן זנות. די תורה וויל שילדערן זנות, זאגט ער כמעשה ארץ מצרים, האט ער געזאגט משה רבינו קינדער שעכטן דאך נישט לאז זיי דא, משה רבינו האט אבער געוואוסט אז דער שייגעץ דער פרעה מיינט דא צו כאפן אידישע קינדער און מאכן משכב זכר און אזוי ווייטער, איז במילא האט משה רבינו געזאגט בנערינו ובזקנינו נלך, קודם וויל איך ארויס ראטעווען די קינדער, דעם מוז איך האבן. יעצט זאגט דער הייליגער בעלז רב אז דאס איז די פשט פון כח תת באביב עם ריקים אז אין דעם חודש אין ניסן איז דער אייבישטער משפיע כח פאר אידישע קינדער אז זיי זאלן האבן כח צו רעזיסטן די אלע חזירים וואס זיי ווילן זיי אונטערברענגען די אלע וואס ווילן זיי טוהן שלעכטס די אלע וואס זיי ווילן טוהן מיט בייזן איז במילא טלאים בו להקים אזוי שטייט ווייטער דארט אינעם פסוק. אז אידישע קינדער זאלן קענען האבן א קיום, אז מען זאל זיי נישט מכשיל זיין, ממילא מען זיך קענען ציען אידישע דורות ווייטער אזוי ווי עס דארף צו זיין. יעצט ווען ס'קומט אראפ א הארה פון קדושה קומט דאך אראפ די זה לעומת זה, שויתי השם לנגדי, וויפיל שויתי השם ס'איז דא אזויפיל נגדי דא, דארף מען וואטשן דעם חודש ניסן אז אידישע קינדערלעך זאלן זיין סעיף. יעצט יעדן טאג נאכן דאווענען איז מען זיך נוהג צו ליינען די פרשה, פון נשיא פונעם נשיא פון יענעם טאג, אזוי שטייט אין באר היטב אין סימן תכ"ט, סעיף קטן ד', ער ברענגט עס פונעם של"ה הקדוש, יעצט צו מען ליינט עס פון א ספר תורה צו נישט, אין דעם איז דא חילוקים, למשל דארט ווי איך דאווען אין דעם בית מדרש, אוי איך האלט אין איין פארגעסן, איך האב דאך נישט קיין שול ווי צו דאווענען און איך עס דאך לאטקעס שטאטס מצות, און איך האב שוין נישט געהערט שופר אזויפיל יארן, איך פארגעס אסאך מאל ווען איך זאג, איך האב יא א שול, אה דארטן. איז ליינט מען נאר פון א חומש, מען נעמט ארויס א חומש און מען ליינט עס, אבער מען ליינט עס נישט פון א ספר תורה, און אזוי שטייט אין טור סימן תכ"ט אין נאמען פון אליה רבה אז די צוועלף נשיאים האבן מקריב געווען זייער קרבן און ממילא ליינט מען עס, יעצט שטייט יעצט אין של"ה הקדוש אז יעדע נשיא האט אין זיך גרויסע סודות וואס זיי האבן ממשיך געווען די שפע רוחני דעמאלטס אויפן משכ. זיי האבן אויך ממשיך געווען פון דעמאלטס אויף אלע צייטן וואס די וועלט וועט שטיין האבן זיי עס ממשיך געווען פאר זייער שבט ווען און נישט אומזינסט שרייבט די תורה ארויס יעדן טאג עקסטערע דעם ביום הראשון איז דער ביום שני איז דער. שטייט איבערגעחזרט נאכאמאל די זעלבע קרבנו אלעס די זעלבע פארוואס ווייל דאס אלעס ברענגט אראפ השפעות פאר זיין שבט איז למעשה. ג קיינער ווייסט דאך נישט פון וועלעכן שבט ער איז, איז במילא דארף מען יעדן טאג אינזין האבן אז טאמער מען איז פון דעם שבט און מען איז פון יענעם שבט, עד כדי כך אז עס איז דא מען גיבט צדקה האב איך געזען א ספעשל תחינה וואס מען זאל זאגן אז דאס איז פאר דעם שבט פאר דעם שבט, מען בעט, כלל ישראל בעט איין שבט פארן צווייטן, איז במילא איז זייער וויכטיג אז מען זאל דאס אויסהערן, און עס ווערט אויך געברענגט. שטייט אין של"ה הקדוש אז יעדער איינער האט אנדערע סודות, און ער ברענגט אז אין מדרש שטייט אז יעדער נשיא האט אן אנדערן סוד, און ער פירט אויס די של"ה הקדוש אז מיט דעם וואס מען ליינט די פרשה איז מען מעורר דעם קדושת היום, און ער רעדט זייער אסאך וועגן דעם סוד פון די י"ב שבטים, און קוקטס אריין דארט אין של"ה הקדוש, דאס איז אין אנפאנג מסכת פסחים.
ס'איז דא זייער שיינע זאכן אבער איך קען נישט אריינגיין אין די אלע זאכן און נישט, יעצט איז שוין קיין צייט צו מאכן ספרינג קלינינג צו פסח קלינינג וואטעווער, איך מאך דערפון ליצנות ווייל עס טוט מיר מורא'דיג וויי, עס טוט מיר מורא'דיג וויי צו נעמען א פרוי און זי ארויפצושטעלן אויף א לייטער זי זאל קוקן פאר דאסט, איך האב געלאכט א גוטס, איך געדענק אמאל ווען איך האב געלערנט אין סאטמאר ישיבה איז געווען א בחור ער איז געווען אזא צופידלטער בחור איר הערט, א נחת געווען נעבעך, עניוועי. ער האט חתונה געהאט, חתונה געהאט, און זיין ווייב איז געווארן שוואנגער, און נאכדעם איז ער געגאנגען און ער האט גענומען דעם בענקל אויף וואס זי איז געזעסן, זי האט זיך אויפגעשטעלט און זי האט זיך געוואלט צוריק אראפזעצן האט ער עס אוועקגעשלעפט און אראפגעפאלן אויף די פלאר, און זי האט געהאט א מיסקערידזש אויפן פלאץ, און ס'איז געקומען, זי האט געטענה'ט צו איר טאטן זי וויל מיט אזא משוגענער מער נישט וואוינען, דאס איז דאך נישט קיין דזשאוק. אפילו ווען זי קען זיך, ס'האט זיך קענען צוברעכן דעם רוקן, און אפילו ווען ס'געשעהט גארנישט וואס כ'מיין איך מיט אזא משוגענער, כ'וויל מיך אראפזעצן שלעפט ער אוועק דאס בענקל, האט דער בית דין אים געפרעגט און וואס זאגסטו? אז זי פארלאנגט א גט? האט ער געזאגט איך ווייס נישט, אין די ישיבה האב איך אויך אזוי געטוהן פאר די בחורים, כ'וועל דיר זאגן אז דו הייסט דיין ווייב גיין ארויף אויף א טרי סטעפ לעדער אז זי זאל זוכן דאסט ערגעץ אין די הייך, ביסטו דער זעלבער משוגענער ווי יענער, איך מיין ווען דיין ווייב איז קלוג בעט זי אויך א גט, עניוועי. ס'ווערט געברענגט א געוויסן יהי רצון וואס מ'זאגט נאכדעם ווען מ'ענדיגט דעם נשיא, איז דער מנהג אז מ'זאגט עס אום שבת אויכעט, כאטשיג געווענטליך זאגט מען נישט קיין יהי רצונ'ס אום שבת ווייל מ'בעט נישט פאר צרכים. יעצט ס'דא א ספר ס'הייסט יסוד יוסף, ס'איז וועגן שמירת הברית, כ'שטעל מיר פאר אז ווען די היינטיגע לך לך רבנים וואלטן. געלעבט אין זיין דור, כ'מיין זיי וואלטן אים אויך געלייגט אינעם זעלבן חרם, א מזל ער האט געלעבט אפאר דורות פריער. יעצט אין דעם יסוד יוסף אין פרק ק ג און אויך אין קו הישר פרק ח זאגט ער אז ראש חודש ניסן איז דער זמן פון רחמים גמורים, דעמאלטס גייען די נשמות ארויף אין הימל זיי מתפלל אויף די לעבעדיגע, ווייל דעמאלטס איז דער שם הוויה ברוך הוא מאיר אויף די אידן מיט א השקפה פון רחמים, וועגן דעם ליגט א חיוב אויף יעדן איד אז ער זאל זיך מאכן א כלי קיבול און ער זאל קענען מקבל זיין די השקפה וואס די נשמות זענען אויף אים מתפלל, אין די זעלבע צייט ליגט א חיוב מתפלל זיין אויף די נשמות קדושות ווייל זיי זענען דאך מתפלל אויף אונז. כ'האב אמאל געהערט א מעשה פונעם טאהשער רבי'ן, טאהשער רבי האט דערציילט, אז ס'איז געווען דער קאלעווער, נישט ר' יצחק אייזיק פון קאלוב, ס'איז געווען ר' מנחם ברודי, ער איז געווען קאלעווער, דער רב פון קאלוב, דער רבי אין קאלוב, ער האט געהאט א ישיבה, און ער איז געווען א גרויסער צדיק, ער האט אמאל געזאגט אז איך האב א בוך פון אלע מיינע תלמידים, איך האב פֿיר און צוואַנציק טויזנט תלמידים אזוי ווי ר' עקיבא, איז אמאל איז געווען אין בית מדרש איז געווען א חליצה.

האט ער גענומען איינע פון די חשוב'ע תלמידים און ער געזאגט קום מיט מיר מיט אין בית החיים כ'וועל גיין צו דעם נפטר צו זיין קבר און כ'וועל אים באשווערן אז ער זאל קומען. ער קומט אן לעבן בית החיים, זאגט ער פארן תלמיד געב מיר א פרוטה און ער רופט אויס כ'געב א פרוטה לצדקה פאר די נשמה וואס וועט גיין צו דעם און דעם נפטר און זאגן אז דער רבי מנחם בראדי די שטאטס רב איז געקומען צו זיין קבר ווייל ער וויל מיט אים רעדן. האט זיך אנגערופן רבי מנחם בראדי צו זיין תלמיד א פלא והפלא דו ווייסט וויפיל הונדערטע נשמות זענען געלאפן ווייל יעדער האט געוואלט כאפן דעם פרוטעלע צדקה ווייל אין יענע וועלט הייסט מען אן עומד מען קען שוין גארנישט טוהן איר האט א קאר אדער איר האט א באס ס'קאסט דרײַ הונדערט טויזענט דאלער א לאקזשערי באס ס'איז נישט דא די געזאלין פארט ער נישט אביסל געזאלין פאר צוויי דאלער צו פאר דריי דאלער א גאלאן. דאס האלט אויף דעם גאנצן באס. א מענטש ווערט אן עומד, ער קען שוין נישט פארן, ער קען שוין נישט ריפראדוצירן. טאמער האט ער מענטשן אויף די וועלט, האט ער קינדער, אנדערע זאכן, איז עס א מורא'דיגע זאך. עד כדי כך כ'האב אפילו געטראפן אן עטרת זהב, וואס דער עטרת זהב האלט אז אין ניסן איז דא אזויפיל רחמים אז אן אבל טאר אפילו נישט דאווענען אינגאנצן. איך האב געזעהן ס'איז דא אזאלעכע מנהגים טאקע, און גראדע דארט ווי איך דאווען פארן עמוד האבן זיי נישט די מנהגים, דער רב האט מיר געזאגט אז אפילו מעריב ביי פורים מעג מען, שחרית נישט, האט נישט צו טוהן ווייל ס'איז פורים, ס'האט צו טוהן ווייל פון אנהייב ס'איז אנדערש דאס דאווענען, מען דארף אנהייבן גראד דאס ליינען מיט אלעם, איז במילא געווענטליך אזא בעל תפילה איז נישט זקן ורגיל, לאט מען אים נישט דאווענען, אבער מיט מנחה און מעריב קענט איר דאווענען געהעריג פורים אויכעט, מען לאט דאווענען אלל די טיים, איך האב א בענעפיט. פון דעם וואס איך דאווען דארט, אז איך קען דאווענען מנחה ערב שבת דאווען איך יעדע וואך פארן עמוד, ווייל אונז דאווענט מען פאר די שקיעה, אין חסידישע בתי מדרשים דאווענט מען נאך די שקיעה טאר שוין אן אבל נישט דאווענען, אבער פאר די שקיעה מעג מען דאווענען, האט ער די בענעפיט איך האב נאך א מנחה, ס'זאל זיין אן עליה פאר די נשמה פאר מיין מאמע, הריני כפרת משכבו, איז על כפנים זאגט ער אזוי, דער ספר יסוד יוסף פון דער קב הישר, וויבאלד אין חודש ניסן איז נישט קיין מנהג צו גיין אויף א בית החיים מתפלל זיין אויף קברים און צו זאגן תחנונים אזוי ווי אין אלע אנדערע טעג, אזוי ווי ער האט טאקע אויך געברענגט אין כל בו, דער בית יוסף אין יורה דעה סימן שין מ ד ברענגט צו אז מען גייט נישט אויף קיין קברים אין ראש חודש, און דער באר הגולה זאגט דארט דעם טעם ווייל די נשמות גייען ארויף הויעך, על כל פנים ס'איז אינטערעסאנט, ס'איז מענין לענין, דער הייליגער בית יוסף זיין יארצייט איז דאך אויך אין ניסן, ס'איז דא וואס זיי גייען נישט צו די יארצייט צו זיין ציון ווייל ער האלט אז מ'זאל נישט גיין גאנץ ניסן, ס'איז דא וואס זיי האלטן א יארצייט איז א. ש. על כל פנים איז ברענגט די צוויי ספרים יסוד יוסף און די קב הישר אז ס'איז זייער ריכטיג אז מ'זאל מקיים זיין דעם דברי פה קדוש פון הייליגן של ה הקדוש אז מ'זאל יעדן טאג זאגן דעם נשיא, נאכדעם זאל מען געבן אביסל צדקה פאר די אלע נשמות וואס זענען מתפלל אויף אונז און אויכעט אונז זאל מען מתפלל זיין פאר זיי. איז די תפילה איז היינט שוין געדרוקט אין אלע סידורים. יעצט אין קב הישר דארטן אין פרק פ ח ווערט דארט געברענגט א אנדערע מין תפילה א ספעציעלע תפילה וואס מען זאגט אויף יעדן טאג עקסטער, ער זאגט אויך דארטן אז צדקה איז די תבלין דאס איז די ספייסעס פונעם עסן דאס איז די ספייסעס פון די אלע תפילות אזוי ווי די תבלין מאכט דאך אז די עסן זאל זיין גוט. זעלבע צדקה מאכט אז ס'זאל זיין, די תפילה זאל זיין גוט. זאגט רב יהיב פרוטה והדר מצלי דרש'ן די חסידישע ספרים אז ער האט געגעבן א פרוטה לצדקה והדר מצלי און ער האט שיין געדאווענט ווייל די צדקה מאכט מ'זאל שיין דאווענען. די זעלבע אויך אז די צדקה איז זייער גוט פארן דאווענען אויף די נשמות קדושות. וועגן דעם פאר מ'ליינט אין די שול די נשיא זאל ער געבן צדקה, מיט דעם צדקה. טוט ער מזכה זיין די אלע נשמות, און ער טוט אויכעט מתקן זיין די אלע נשמות פון דעם שבט וואס ער דארף אויפטון. יעצט דא, איר קענט דארט נאכקוקן נאך אסאך שיינע זאכן, ספר יסוד יוסף פרק פ ג, און אין קב הישר פרק פ ח. יעצט לאמיר רעדן אביסל וועגן ענינים פון ראש חודש ניסן, שטייט אין ספר א אוהב ישראל אין פרשת בא, אויפן פסוק החודש הזה לכם, די חזל דרש'נען אז ראש חודש ניסן איז ראש השנה למלכים, שרייבט ער דארט אז די פשט איז אז ניסן איז די צייט ווען אידישע קינדער גייען ארויס פונעם געהעריגן אטמאספער פון די וועלט און זיי גייען אריין צו אזא אטמאספער וואס אלעס ווערט געפירט דורך ניסים ונפלאות און דארטן ווערט נתגלה דעם אייבערשטנ'ס מלכות און פון דארטן איז מען עס ממשיך אויף די תחתונים אפילו ביי אונז ביז אראפ דא אין דעם עולם.

וואס איז מען א חילוק היינט ס'נישט דא קיין מלכים אמר רב חסדא זאגט רב חסדא לשטרות דתנן שטרי חוב המוקדמין פסולים והמאוחרים כשרים שטר חוב וואס איז מוקדם איז פסול און וואס איז שפעטער איז כשר דאס טייטש אזוי אז איינער גייט מיט א שטר חוב און דער דאטום איז פריער איז א סימן אז דער מענטש איז א גנב ער האט געפעלטשט דעם שטר און פארוואס ווען ס'איז מאוחר איז עס יא כשר שטייט דארטן ווייל וויבאלד ניסן ווערט נתחדש די הנהגת העולם. און וואס איז געווען פאר חודש ניסן איז אינגאנצן נישט עקזיסטירט, יעצט ווערט דער אייבערשטער דער קעניג אזוי ווי ער האט באשאפן די וועלט מיט באלד זעקס טויזנט יאר צוריק, איז אויב ס'איז מוקדם איז עס פסול אז ס'א פאלשע שטר, אויב ס'איז מאוחר איז עס שוין אריינגעפאלן אין דעם יאר. יעצט וואס איז די פשט אויף די העכערקייט פון די זאך? איז די העכערקייט פון דעם זאגט דער הייליגער אוהב ישראל א מורא'דיגע זאך, אלע שטר חוב וואס די אידן זענען שולדיג פאר'ן אייבערשטן, וואס אויף דעם איז אויף אונז גוזר געווען חלילה פון הימל די שלעכטס, אדער אויף א יחיד, אדער אויף א רבים, איז די אלע זאכן וואס זענען שוין אונטערגעשריבן דורך. אפילו אין הימל איז עס אונטערגעשריבן און אפילו עס איז שוין חלילה אראפגעקומען אויף די וועלט ביי די שונאי ישראלים און ס'איז שוין נכתב ונחתם חלילה שלעכטס טון קעגן די אידן, זאגט דער הייליגער אוהב ישראל איז הכל בטל ומבוטל ואין בהם ממש, ווערט אלעס בטל ומבוטל, פארוואס? ווייל. כיוון זאגט ער דלעולם הוא מעכשיו, אלעס וואס איז שוין פארשריבן געווארן איז נאך גארנישט ווערד, ווייל די וועלט האט זיך ערשט יעצט מחדש געווען, און ממילא וואס איז שוין געווען איז גארנישט, זאגט ער קומט אויס אז ווען א מענטש האט א שטר און דער אייבישטער האט אים חלילה דארטן געשריבן נישט אזוי ווי ער האט געוואלט, און ס'איז נעבעך א שטר חוב, זאגט ער עס קומט אונז חודש ניסן קען ער זיך אויסבעטן ביים אייבערשטן ער זאל עס אים מבטל זיין, יעצט די שטרי חוב וואס איז מאוחר דאס איז כשר, דאס מיינט אזוי זאגט דער הייליגער אוהב ישראל, די שטרות וואס איז ארויסגעגאנגען אויף אידישע קינדער פון ראש חודש ניסן און ווייטער, די קענען נאר זיין לטובת פון כלל ישראל. פארוואס? ווייל אלעס וואס ווערט געשריבן אין חודש ניסן מוז זיין רחמים וחסדים ווייל דעמאלטס איז די זמן פון רחמים וחסדים און אלעס גייט זיין מערטשעם געהעריג כשר און וואויל פאר כלל ישראל מען זאל זיי משפיע זיין אלע מיני גוטע זאכן בני חיי ומזוני און אזוי ווייטער. און זאגט ער נאך צו מער, און איז ואין צריך לומר, איך דארף אפילו נישט זאגן, אז שלא יענשו על מה שעשו וקלקלו עד ניסן, אז מ'רעדט אויכעט אז דער אייבישטער זאל זיי נישט מעניש זיין וואס זיי האבן מקלקל געווען ביז ניסן, ווייל כי היו אז מעולם התוהו, און אזוי וויל איך אריינקומען יעצט פון תוהו ובוהו צו התחדשות. ואין ראוי לענשם על זה, אין עולם התוהו קען מען נישט שטראפן א מענטש, ממילא זאגט ער, בוודאי צריך כל אחד לתקן כל מה שפגם עד הן, נו רבותי, נאר איין ערליכן קרעכץ פארן הייליגן באשעפער, אבל מעונשים נפטרים, איר הערט ווערטער, איך זאג אייך ווערטער פונעם הייליגן אוהב ישראל פרשת בא, מען גייט פטור ווערן פון אלע עונשים, ואדרבה, ונהפוך הוא שאז זמן רצון ימי גאולה. והוא יתברך משפיע לזרע ישראל כל מיני ישועות וחסדים טובים כן יהי רצון, אמן, איך האב ענק נאכגעזאגט אין א גאנצע לשון, נאו עקזעדזשערעישאנס, דער אייבערשטער וועט אונז נישט שטראפן פאר דעם, און דער פון עונשים ווערט מען פטור אז מען טוט יעצט תשובה. יעצט, דער אגרא דכלה אין פרשת פקודי ברענגט אויפן פסוק ביום החודש הראשון באחד לחודש, זאגט ער אזוי, איך זאג ענק נאך זיין לשון, עס וואלט געדארפט שטיין בקיצור באחד לחודש הראשון, וואס עפעס שטייט ביום החודש הראשון באחד לחודש, זאגט ער, אונז ווייס מיר אז די י"ב ימים הראשונים פון ניסן איז געווען די זמן הקרבת הנשיאים, זיי זענען געווען א כח כללי פאר די י"ב חדשי שנה פון יעדן טאג איז מרומז אויף א גאנץ יאר, אזוי. פלעגט זאגן ר' מענדל רימינובער, און ער האט אויך געזאגט אז דער הייליגער חוזה פון לעבלין פלעגט יעדן טאג זאגן וואס עט זיין א גאנץ יאר, דאס טייטש אין דעם ערשטן טאג האט ער געזאגט וואס עט זיין גאנץ חודש ניסן, עתידות, אין דעם צווייטן טאג וואס עט זיין גאנץ חודש אייר, און אזוי ווייטער. אזוי שרייבט דער אגרא דכלה, און ער שרייבט כידוע אזוי ווי ס'איז באוויסט בפרסום לחבורתינו קודש. זעהט זיך תלמידים האבן דאס אלעס געוויסט. אז ער האט געהאט רוח הקודש, ער האט געזאגט פון אנפאנג יאר אויף א גאנץ יאר, ס'איז ידוע ער האט נאר געזאגט דעמאלטס יאר ער איז אוועק האט ער נאר געזאגט ביז ט' באב, און יעדער האט געוויסט אז דא גייט זיין משיח, דערווייל איז ער ליידער נסתלק געווארן תשעה באב, דעמאלטס איז דעם חוזה'ס יארצייט, ס'איז געווען דער אייזערנער קאפ האט זיך ארום געקריגט מיטן, האט ער עפעס גערעדט וועגן א ברכה אויף א שהכל אויף ברוינפן. האט זיך דער חוזה אנגערופן, פאר מיר איז עס נישט נוגע, ווייל ווען, ווען איך וועל נסתלק ווערן, עט מען אפילו א גלעזל ברוינפן נישט טרינקען. דער הייליגער חוזה איז אוועק תשעה באב. יעצט, קומט יעצט אויס אז דער ערשטער טאג פון ניסן איז קעגן דעם גאנצן חודש ניסן. דאס איז וואס ס'שטייט אין פסוק, ביום החודש הראשון דעם ערשטן טאג איז באחד לחודש, דאס איז נכלל דער גאנצער חודש. יעצט ווערט אויך געברענגט אין ספר עבודת ישראל אויף שבועות, אויפן פסוק ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, אז דער הייליגער בעל שם טוב האט געזאגט ווען ס'איז געקומען ראש חודש ניסן, אז ס'איז ראש השנה למלכים, און מען שטעלט יעדן מלאך אויף זיין דזשאב, דער איז דער שר, דער איז דער שר, יעדער מלאך האט א דזשאב, און. טאמער האט ער געזעהן עפעס א מלאך אז ס'האט אים נישט געפאלן, האט ער געשטעלט אן אנדערן אנשטאטס אים. ס'איז געווען דער כח פונעם הייליגן בעל שם טוב. דאס איז די פשט אין פסוק ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. עטס וועטס גאר זיין די וואס עטס וועטס ממליך זיין די כהנים מיינט מען די משרתים די מלאכים. און די זעלבע אין די בחינה ברענגט דער עבודת ישראל. אין פרשת החודש אויף קאפיטל אויפן פסקה פון ראשון הוא לכם, דארט איז דא זייער שיינע זאכן יעצט. דער הייליגער תפארת שלמה אויף שבת הגדול ברענגט, דער זמן איז גורם בימי הרצון בחודש ניסן מען זאל מתפלל זיין אויכעט אויף פרנסה, און דאס איז וואס רבא האט געזאגט פאר זיינע תלמידים, לא תחזון קמאי לא ביומי ניסן ולא ביומי תשרי, פון דארט איז דאך נעבעך דער גאנצער, די גאנצער אומגליק וואס האט באפאלן כלל ישראל פון בין הזמנים איז געווען פון די גמרא וואס רבא האט געזאגט לא תחזון קמאי לא ביומי ניסן ולא ביומי תשרי, וואס איז דעמאלטס געווען? איך ענק זאגן, א אינגערמאן איז אוועק געפארן לערנען אין די ישיבה, און ער האט איבערגעלאזט דאס ווייב אינדערהיים, איז אויף צוויי חדשים א יאר האט ער געזאגט גייטס אהיים, קודם ווייל ס'איז פול מיט ימים טובים, און נאכדעם ווייל א פרוי דארף האבן א מאן איז פון דעם איז געווארן אז יעדער בחור האט בין הזמנים? הא? ניסן און תשרי טאר מען נישט לערנען? איך זאג דאס נישט, דאס זאגט דער הייליגער של"ה הקדוש, ער זאגט, דאס ווארט בין הזמנים זאל נישט דערמאנט ווערן פון דיין מויל. עניוועי, איז זאגט ער דארטן פארוואס זאלן זאלן זיי אהיימגיין כי היכי דלא ליטרדן במזונייכו כולא שתא. און האב איך איבערגעלאזט די ווייבער אן א פרנסה, איז אזוי וואלטן זיי א גאנץ יאר נישט געהאט וואס צו עסן, אזוי האבן זיי נאר אביסל נישט וואס צו עסן יעצט. איז שווער אבער צו פארשטיין, די תלמידים פון רבא'ן האבן נישט געארבעט די צוויי חדשים אויך נישט, כ'מיין ס'איז דאך נישט אזוי ווי ער ער האט א פעלד און ער גייט עס אקערן און איינזייען, און וואס האט מען אויפגעטון אז מ'האט זיי אהיימגעשיקט אויף די צוויי חדשים? און די גמרא זאגט נאך די טעם איז כי היכי דלא ליטרדן במזונייכו, זאלן זיי נישט. ווערן נעגלעקטעד פון געבן פרנסה פאר די ווייב, זאגט ער דא א הייליג ווארט די תפארת שלמה, עטס ווייסט וואס דאס מיינט? דער אמת איז אז יומי ניסן און תשרי איז די צייט מתפלל צו זיין אויף פרנסה, מען זאל נישט האבן קיין טרדות א גאנץ יאר, ווייל ווען א מענטש האט טרדות א גאנץ יאר און ער דארף נעבעך דאס ביסל ברויט איז א סימן אז ער איז נישט גענוג ערליך און ער בעט נישט גענוג ביים אייבערשטן, סאו יעצט איז די צייט צו בעטן דעם אייבערשטן אויף פרנסה, יעצט. ס'שטייט אין שלחן ערוך אין סימן תק"פ אין סעיף ב, ראש חודש ניסן איז פון די טעג וואס ס'איז געשען אסאך צרות פאר אידן, יעצט איז אויך געווען זיבן לוויות ס'איז געווען, ניסן איז טאקע פול מיט חסד און רחמים, אבער אין די זעלבע צייט האב איך ענק שוין געזאגט, וויבאלד ס'איז אזוי הויעך זוכט דער בעל דבר אונז אוועק צו פאוקעסן פון תורה און פון תפילה, און אזוי ווייטער. און אין שלחן ערוך שטייט ס'איז ראוי מען זאל פאסטן ווען ס'געפאלט זיך אין די וואכן, ווייל ראש חודש ניסן איז געשטארבן בני אהרן, און ס'ווערט געברענגט אז ווער ס'וויינט באמת ווען מ'ליינט די פרשה פון בני אהרן אז זענען געשטארבן, איז זוכה אז אין זיין לעבצייט וועט ער קיינמאל נישט דארפן באגראבן א קינד. איז במילא דארף מען מתפלל זיין און בעטן דעם אייבערשטן מען זאל זיך מצער זיין אז די בני אהרן זענען געשטארבן. יעצט, איז שטייט דארט אין שלחן ערוך אין סימן ת, קיף פ', סעיף א', יש מי שאומר שיתענו בראש חודש, שרייבט אבער דער רמא דטוב שלא להשלים בראש חודש, אז מען זאל נישט פאסטן ראש חודש. יעצט פאסטן איז טאקע שווער, מען זאל נישט פאסטן, אבער דאס אז מען זאל זיך מצער זיין אויף די מיתה פון אהרן'ס קינדער, דאס איז זייער וויכטיג. יעצט. ס'איז דא א זאך וואס יעדער ווייסט אז מען עסט נישט פון ראש חודש דאס מצה, כדי מען זאל עסן פסח. א מצה לתיאבון, אזוי שטייט אין באר הייטב סימן תפ עיין א', סעיף קטן ה', יעצט. די כנסת הגדולה געמאכט א ספר וואס דאס הייסט פסח מעובין, ס'איז אות קיף ט ז, שרייבט ער פון רבינו ירוחם, כ'זאג ענק נאך דעם לשון, שיש נהגו שלא לאכול חזרת קודם הפסח, מ'עסט נישט קיין חזרת אויך נישט, דאס איז די מרור, דאס איז חזרת, די שאלאט, כ'ווייס דאס פארקויפט מען א גאנץ יאר און ס'געווען עובר לסוחר, ס'גוטע שאלאטן, איז דא אזא שיטה. אין די ראשונים אז מ'זאל עס נישט עסן. וכן היה נוהג הרשב א, און די רשב א האט זיך אויך אזוי נוהג געווען. לא שהיה אוסר, נישט געזאגט ס'איז אסור, ער האט זיך נאר נוהג געווען מ'זאל עס נישט עסן, שהיה נוהג מנהג קדמונים, אזוי ווייל דאס איז געווען א מנהג קדמונים מ'זאל נישט עסן קיין ירקות ואלו ירקות שאדם יוצא בהם בפסח. איז שרייבט ער אז לויטן רמ א אין סימן תפ עיין בית סעיף בית זאגט ער אז דאס מיינט מען נאר ערב פסח אבער נישט פון. ראש חודש. און ער ברענגט דארטן אז זיין טאטע האט געהאט א מנהג אז ער האט נישט געגעסן קיין ירקות וואס מיט דעם יוצא אום פסח פון ראש חודש ניסן, שרייבט ער וכן נהגתי אחריו און איך האב מיך אויך אזוי נוהג געווען, אזוי ברענגט דער כנסת הגדולה. ער שרייבט אויך די זעלבע איז אויפן כרפס. יעצט דארף מען וויסן צו מענטשן ווייסן פון די מנהגים און צו מען איז זיך טאקע היינט אזוי נוהג. יעצט אויכעט ס'דא אויף ניסן מאכט מען ברכת אילנות, ווען ס'הייבט אן די נייע בלימען ארויסצוקומען מאכט מען ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות להנות בהם בני אדם. יעצט אין אלי' רבה אין. סעיף קטן א' אין שלחן ערוך סימן רכ ו, זאגט ער והנזהר בברכה זו עליו נאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו ה' ויתן לך אז ווען מען מאכט די ברכה העלפט דער אייבערשטער אז ער גיבט דיר שפע, אזוי שטייט אויך אין כף החיים סעיף קטן ו' פונעם חידא, מען זאל זייער שטארק. אינזין האבן ביי די ברכה, ווייל די ברכה איז א תיקון פאר די אלע נשמות. יעצט אויף דעם איז דא א גאנצע אריכות אין מחצית השקל, דארט טאקע אין סימן רכ ו, אז נישט נאר ניסן, נאר די סדר איז אז ניסן הייבט אן צו וואקסן, אבער ס'איז דא אין די ווארעמע לענדער וואס ס'וואקסט אנדערע מיני פרוכטן, און אין אנדערע חדשים ווען מ'זעהט אז ס'הייבט אן צו בליען מאכט מען די ברכה, און אזוי פסק'נט די משנה ברורה אויך, די חתם סופר אין די הגהות שרייבט אויך אזוי. פאר די גאנצע תקופת ניסן ביזן חודש אייר איז מאכט מען די ברכה, און ער זאגט מען קען עס מאכן ביז כ' אייר אויך, דער כף החיים ברענגט פונעם חיד"א אז די ברכה איז מתקן געווארן דווקא אויף חודש ניסן. יעצט מען מאכט נישט קיין ברכה נאר אויף אן אילן וואס דאס געבט צו עסן, ס'האט אין זיך מאכל, אבער סתם א אילן סרק מאכט מען נישט קיין ברכה, און מען דארף אויך זען ווי ס'האט שוין געבליט די בלום און נישט די בלעטער. ס'ווערט געברענגט אז אין אלדזשיר האט מען נוהג געווען אז מ'האט געמאכט א ברכה נאר אויף ביימער פון רימונים. יעצט געווענטליך א אילן סרק וואס געבט נישט קיין פיירות האט אויך די בלומען, איז אסאך מאל ווייסט מען נישט פונקטליך וואס די בוים געבט ארויס, וועגן דעם איז דא מענטשן וואס זענען זיך נוהג אז מ'מאכט נישט קיין ברכה ווייל ס'איז א ספק ברכה. אזוי ברענגט אין אשל אברהם דער בטשוטשער רב אין סימן רכ"ו. אבער ער זאגט דער בטשוטשער רב אז מ'זאל זייער נזהר זיין אין די ברכה. ס'דא א מעשה אז ס'געווען א גרויסער גאון וואס ער האט געהייסן הרב אלישיב און ער פלעגט גיין מאכן ערגעץ אין ירושלים אין אין מאה שערים דארטן אין איינע פון די חצרות האט ער געמאכט דארטן די ברכה געקומען א איד און האט אים געזאגט רעבעקע עס קומען א אנדערע בוים ס'דא מער בלומען מער בלעטער מ'זעהט שוין אביסל פון די פירות ס'איז ס'איז א בעסער פלאץ און ער האט נישט געוואלט גיין פרעגט אים דער איד פארוואס זאגט ער הער אויס. דא אין דעם חצר וואוינט אן אלמנה, און די אלמנה טוט זיך אויף א גאנץ יאר פאר מיין רעבעצן אז אייער מאן איז געקומען מאכן דא א ברכה, און אזוי ווי ער טוט זיך אויף איז ווייסט ער אז טאמער ער וועט עס נישט טוהן עט די אלמנה זיין זייער צובראכן, זייער צובראכן, טאמער ער וועט נישט גיין צו איר בוים, ער איז במילא מצער זיין אלמנה איז א לאו אין די תורה, דער עולם זאל דאס דערהערן וויאזוי די. צדיקים זענען איבערגעבליבן נאכן חורבן וויאזוי זיי האבן געהאט אהבת ישראל אין זיך, וואלט דאך די וועלט אויסגעזען אנדערש, מען האט יעדע זאך שוקל געווען צו בארירט מען נישט יענעם, די וואך שטעלט זיך א מיידל אונטער די חופה וואס די רשע'נטע די מרשעת, ציפל פון וויזשניץ ס'געווען די רעבעצין בנעט. האט אנגעארבעט אכזר און א שנאה, ווען זי האט געוואלט איינעם ארויסווארפן האבן זיי געטון, מען האט געזאגט קיינער זאל נישט רעדן מיט דעם מיידל, מען טאר נישט רעדן, מען טאר נישט, מען טאר נישט, מען טאר נישט, ליצנות, מען האט אומגעברענגט דאס קינד פאר גארנישט, נו מען האט, דער וואס האט אויף איר ארויסגעלאזט א שלעכטן שם האט געזאגט אז ס'טוט אים לייד, ער איז געקומען איבערבעטן, האט דער טאטע געזאגט וואס איבערבעטן, ווען האסטו געהארגעט מיין קינד, למעשה גייט זי זיך שטעלן די וואך אונטער די חופה, ס'איז דאך אזוי טראגעדיש, זי זאגט פארן טאטן, טאטע איך וויל נישט. איין אינוויטעישן זאל גיין צו מיין סקול פרענדס פון די סקול און אפילו נישט פון מיין כיתה. עטס קענטס ענק פארשטעלן וויאזוי אזא מיידל שטעלט זיך אונטער די חופה וואסערא פנים זי גייט שוין האבן א גאנץ לעבן, ווי ליב זי האט דעם אייבערשטן, ווי ליב זי האט אידישקייט און ווי ליב זי האט דעם וויזשניצער מיידל סקול און ווי ליב זי האט אלעס וואס זי האט דארט געלערנט. עטס קענטס ענק פארשטעלן? דאס רשעות איז דאך אזוי גרויס, מען רעכנט זיך נישט מיט יענעם, מען רעכנט זיך נישט מיט יענעמ'ס דורות. מ'האט געמאכט דא אזא מין שנאה קעגן מיר, וואס האב איך געוואלט? כ'האב געוואלט אז מ'זאל נישט טאטשן קיין קינדער, ענד דער'ס נאטינג ראנג וויט דעט. כ'האב יעצט חתונה געמאכט און צוגעקומען מנהלים פון גאנץ בארא פארק, ס'איז געווען אזא עולם כ'האב נישט געגלייבט אפילו. איינער זאגט מיר איך בין א מנהל אין די ישיבה און איינער זאגט איך בין א מנהל אין דעם חדר, ער זאגט אלעס פארט לאורך ניסע ונלך. איינער זאגט מיר לך בכחך הגדול והושע את ישראל, דו האסט געראטעוועט כלל ישראל. ווער פארט דען נישט היינט אויף דיין שינעס? נישט דא היינט איין מנהל וואס ער האט נישט אדער דירעקט אדער בעקיפן דיין גאנצן דרשה יעדע וואך אויף זיין טיש. זאגט מיר איינער פון די מנהלים כ'האב צוויי וואכן צוריק ארויסגעווארפן א מלמד. וואס איז? ער האט געגעבן א פראסק פאר א קינד און ער האט עס געזען אויפן ווידיאו. קומט ער אריין וואס איז געשעהן? זאגט ער דאס קינד איז א ווילד קינד ער איז א שלעכט קינד איך קען נישט מיט אים. זאגט ער און יעצט מיטן פראסק קענסטו שוין יא? זאגט ער אויך נישט. זאגט ער יעצט הייב דיך אויף און גיי ארויס. זאגט ער אים. ער האסט דאך נישט אן אנדערן מלמד שטאטס מיר? זאגט ער, איך גיי זיין מלמד ביז כ'וועל טרעפן אן אנדערן, דו קענסט אין קיין חדר מער נישט זיין. זאגט מיר יענער, דו ווייסט וואס דאס איז? דאס איז דיין ארבעט. די ווידיאוס איז דיין ארבעט, דאס אויפמערקזאם איז דיין ארבעט, און דאס אז די מנהלים זאלן זיך צושטעלן אויף דיין זייט, דאס איז אויך דיין ארבעט. ס'האט געדויערט אפאר יאר, אבער ס'איז דיין ארבעט. סא יעדער איז געקומען און געזאגט ווי גוט ס'איז געווען, ווי פיין ס'איז געווען, ס'איז געווען א מחיה. אבער עט די ענד אוו די דעי, איר זאלט וויסן, דאס האט נישט געדארפט געשען מיט פופציג יאר נאך די קריג, דאס האט מען געדארפט גראד מאכן, און ווען איך האב עס אנגעהויבן מיט פופצן יאר צוריק שרייבנדיג בריוון פאר די רבנים, יעדע וואך א בריוו, ווער דער נואף איז און ווער דער נואפת איז, און ווער דער משכב זכר'ניק איז, ווער דער רובע איז, ווער דער נרבע איז, איז יעדער שטיל געשוויגן. מען האט זיך געמאכט ווי מען ווייסט נישט, די בעסטע וואס מען האט געטון איז מען האט אנגעדרייט יעדער זאל נאכלויפן נחום ראזענבערג, די קינדער זאלן אים נאכלויפן, יעדער זאל אים נאכשפייען, פארוואס? נעבעך די אינעסענט קינדערלעך, איינער יעצט אויפגעוואקסן, ער איז היינט אלט זעכצן יאר, טרעפט מיך זאגט ר' נחום, מיך האט יצחק שטערן געהייסן איך זאל דיר נאכלויפן, איך בין אין קעמפ, ער איז געקומען און האט געזאגט מען זאל שפייען אויף דיר, איך ווייס באמת נישט וואס ער האט געוואלט, זייט דו האסט אנגעהויבן דיין מערכה טאטשן אונז נישט קיין מלמדים, יעדער ווייסט עס, איטס אלל אוט דער. כ'האב ענק אייביג געזאגט, יעדעס קינד ווייסט וועלכער מלמד איז א חזיר. מוזט הערן, לאמיר זאגן ס'איז דא פינף דריטע קלאסן, און זיי גייען אריין צו די פערדע קלאס, גייט יעדער צו און ער זאגט אזוי, פאר די פערדע קלאס קינדער גייען די פיפטע קלאס קינדער צו די וואס גייען יעצט אין די פיפטע און זאגן, דו ווייסט, טאמער וועסט אריינפאלן צו דעם און דעם רעבן, ער טאטשט, ער טאטשט דעם אחור, ער טאטשט די ערווה, ער ציפט אין אחור, ער מאכט זיך אזוי ווי ער שפילט זיך מיט דיר, ער. גלעטן אין פּנים, ער וועט דיך אָנכאַפּן די הענט, ער וועט דיך לייגן אויף די שויס, ער וועט לייגן זײַן פֿיס צווישן דײַנע צוויי פֿיס, און זיי רופֿן די אַלע מלמדים חזירים, און דאָס איז נאָך געווען ביפֿאָר מײַ טײַמס, נאָר קיינער האָט נישט געוואָלט נעמען קער. ס'זאָל קומען יעצט אָן פּרינציפּעלס, מע וואַרפֿט אַרויס קינדער, מע וואַרפֿט און מע טוט, ניין, ניין, דאָס איז נישט דער וועג. מע דאַרף זיך לערנען פֿון די אַלע גדולי הדור ווי אַזוי מע דאַרף מחנך זײַן קינדער. דער חזון איש האָט אַמאָל געזאָגט פֿאַר אַ ראש ישיבֿה, ער איז געפֿאָרן אויף אַמעריקע נאָך געלט, און ער איז צוריקגעקומען אָן אַ געלט. זאָגט אים דער חזון איש, איר ווייסט, מסתמא האט איר ארויסגעווארפן א בחור, און דאס איז רציחה, און ביי רציחה שטייט מען זאל גיין אין גלות, זענט איר געגאנגען אין גלות, איר זענט בכלל נישט געפארן נאך געלט, איר זענט געפארן אין גלות, אזוי גייט די אלע זאכן, ס'איז זייער זייער האקל, דו האנדלסט מיט קינדער, דו האנדלסט מיט א קינד וואס איין שלעכטן קוועטש אין דעם קינד האסט אים דערהארגעט, איין שלעכט ווארט האסט אים דערהארגעט, און וויאזוי פלעגט דער חזון איש זאגן אייביג, ער פלעגט זאגן, איך האב געוואלט אמאל ארויסווארפן זייער א ווילד יונגל פון תלמוד תורה, האט ער געזאגט חלילה. און געפרעגט רבי ער איז דאך זייער ווילד, האט ער געזאגט איין בעל שם האט איבערגעדרייט די וועלט און איין ווילנער גאון האט איבערגעדרייט די וועלט, שטעל דיר פאר ווען ער וואלט געווען א ווילד יונגל אין חדר און מען ווארפט אים ארויס, דו ווייסט דאך נישט וועמען דו ווארפסט ארויס. יעצט, מענטשן זאגן איך גיי קויפן פלייש פאר פסח, שולחן ערוך אין סימן תס"ט סעיף א' שטייט אז מען טאר עס נישט זאגן, פארוואס? ווייל טאמער דו זאגסט עס אויף א בהמה אדער אויף א חיה אפילו ס'איז געשאכטן מיינט עס אז דו ביסט מקדיש קדשים. יעצט אין דעם איז יעצט א מחלוקת צו ס'אסור באכילה צו נישט, ס'דא וואס האלטן אז ס'אפילו אסור בדיעבד איז עס אסור באכילה, אזוי ברענגט די משנה ברורה סימן תס"ט, און אויכעט די מגן אברהם אין סימן תס"ט סעיף קטן ב בשם הב"ח. סאו וויאזוי זאל מען עס יא זאגן? מ'זאל זאגן בשר זו ליום טוב, איך קויף דאס פלייש אויף יום טוב, נישט לפסח. יעצט איז דא נאך א וועג ווי די משנה ברורה זאגט מען זאל זאגן על פסח, אדער אזוי אויף אידיש זאגט מען עס, איך קויף עס אויף פסח, מיינט מען נישט קרבן פסח נאר פסח. יעצט אין שולחן ערוך שטייט אז ס'איז זייער ראטזאם. אז מען זאל אפילו אויף עופות און אויף פיש אויך נישט זאגן אז דאס איז לפסח, אויסער חיטים, חיטים מעג מען יא זאגן, אזוי שטייט אין משנה ברורה אין סימן תס"ט, אז נישט נאר אויף א בהמה וואס דאס קען מען מאכן פאר א קרבן, נאר אויף א עוף אויך נישט. און דער טורי זהב זאגט דארטן אז ביי פיש איז נישט דא קיין שום חשש, מען מעג זאגן דגים זו לפסח, איז די כוונה איז אז איך וויל עס עסן.
אין פסח. יעצט די משנה ברורה אין סעיף קטן ב' ברענגט דארט אז ס'איז דא וואס זיי האלטן אז מ'טאר עס נישט זאגן אפילו אויף פיש אויך נישט. משנה ברורה לאזט אויס אז ס'איז טוב ליזהר בזה. יעצט ס'איז דא וואס זיי האלטן אויף פירות איז גלייך אזוי ווי חיטה, און אזוי ווי מ'מעג זאגן לויט יעדן מעג מען אויף פירות אויך זאגן דאס איז לפסח. יעצט אין אליהו זוטא איז מחמיר אפילו אויף פיש אויכעט, און ער זאגט ווען מען זאגט עס איז די פשט אזוי ווי מען איז עס מקדיש פאר פסח, און אז מען איז מקדיש פארן געלט איז עס אסור אז מען זאל עס עסן, און עס ווענדט זיך שוין אויך א מחלוקת צו לכתחילה צו בדיעבד. כ'וועל ענק מסביר זיין, דער פראבלעם הייבט זיך אן ווייל פסח איז דער קרבן פסח און דער יום טוב הייסט אויפן קרבן, למשל סוכות איז אויך די קרבנות אבער די ס'נישט געווען אזא קרבן פסח ספעשל פאר פסח, ממילא הייסט נישט נישט סוכות אויפן נאמען פונעם קרבן. יעצט וויל איך רעדן אביסל וועגן וואס ס'הייסט שבת הגדול. די וואך איז שבת הגדול. אין טור סימן תל שטייט שבת פאר פסח רופט מען עס שבת הגדול. דעם טעם ווייל ס'איז געשען א נס. ביי פסח מצרים האט מען דאך גענומען בעשור לחודש בעשור לחודש אזוי ווי ויקחו להם איש שה לבית אבות שה לבית. און פסח ווען די אידן זענען ארויסגעגאנגען פון מצרים שטייט אין סדר עולם איז געווען. דאנערשטאג איז במילא קומט אויס אז דעם צענטן טאג אין חודש איז געווען שבת, און יעדער האט זיך גענומען א קרבן פסח, מען האט דאס געשלעפט אויף די פלאר עס צו מבזה זיין, ווייל דאס איז געווען די עבודה זרה פון מצרים, אזוי שטייט אין לבוש, מען האט אנגעבינדן עס בכרעי המיטה, כדי ס'זאלן כסדר זען ווי מענטשן זענען אינדערהיים און זיי לייגן זיך שלאפן און דער קרבן פסח איז צוגעבינדן, איז במילא זענען זיי מבזה און זיי לאכן פון די עבודה זרה פון מצרים. און די מצרים האבן זיי געפרעגט וואס איז דאס, וואס טוט עטץ, האבן זיי געזאגט דו ווייסט נישט, אונז גיי מיר שעכטן דעם ציגעלע פאר א קרבן פסח, און די חברה האבן אנגעהויבן צו שרייען אונז גיי מיר אויסהאקן די ציינער פון די וואס זיי שעכטן אונזער גאט, און למעשה די אידן זענען געגאנגען און געטון וואס מען האט זיי געהייסט, וועגן דעם נס רופט מען דאס שבת הגדול ווייל דער אייבערשטער האט זיי אריינגעגעבן. אז די גוים זאלן נישט חלילה שעדיגן די אידן. יעצט אין חזון איש שטייט פארוואס האט מען עס אנגעבינדן בכרעי המיטה זאגט ער ווייל דעמאלטס איז נאך געווען פאר קבלת התורה האט מען נאך נישט געהאט קיין מזוזות אין א אידישער בעדרום דאס איז די כרעי המיטה דאס איז די מזוזה פון א אידישע שטוב. דער חזון איש איז מסביר אז א אידישע הויז איז אזוי ווי די עזרה און. די זיין צימער ווי ער שלאפט איז אזוי ווי דער היכל, און די בעט איז אזוי ווי דער קדשי קדשים, אזוי דארף אויסזען א אידישער בעדרום, מען איז צוגעבינדן צום בעט. יעצט דא דא א שטיקל קשיא וואס דער בח פרעגט, די אידן אין מצרים האבן געגעסן די גאנצע צייט לעמעלעך, זיי האבן געגעסן איילים כבשים, וואס זענען זיי יעצט געווארן אזוי גערעגט, אז זיי האבן געוואלט הרג'נען די מענטשן וואס זיי שלעפן אריין אינדערהיים דעם ציגעלע, און זאגט דער זוהר הקדוש א מורא'דיגע זאך, די אידן האבן אויסגעזאגט א סוד פארן גוי, אז מיט דעם וואס אונז גיי מיר שחט'ן דא די ציגעלע גייט מען שחט'ן די עבודה זרה אין הימל, ממילא זענען זיי געווארן גערעגט, יעצט דאס. שטייט אין בח דער אלי' רבה אין סעיף קטן ה זאגט נאך מער ער ברענגט צו פון א כל בו אז די מצריים האבן זיך אנגעגרייט געווער און זענען געווען גרייט אויסצוהארגענען אלע אידן דער אייבערשטער האט אבער זיי באשיצט מיט גרויסע ניסים און די וואס האבן געוואלט הארגען די אידן זענען קראנק געווארן מיט אלע מיני קראנקייטן און זיי האבן נישט געקענט שעדיגן די יעצט, דער בית יוסף ברענגט אויך אין נאמען פון תוספות אז דער נס איז געווען אביסל אנדערש, אז ווען די אידן האבן גענומען דעם קרבן פסח זענען געגאנגען די בכורי מצרים צו די אידן און זיי האבן געפרעגט וואס טוט עטץ דא? האבן זיי געענטפערט פסח הוא להשם מען גייט אויסהרג'ענען אלע בכורים, זענען זיי געגאנגען צו זייערע עלטערן און צו פרעה, זיי האבן געזאגט ליסן לאז ארויס די אידן אונז זעמער בכורים אונז וויל מיר נישט געהארגעט ווערן און די פרעה האט נישט מסכים געווען ארויסצולאזן די אידן זענען זיי געגאנגען זיי האבן זיך גענומען מלחמה האלטן און מ'האט אויסגעהארגעט אסאך מענטשן וועגן דעם שטייט למכה מצרים בבכוריהם די בכורים האבן געווען די וואס האבן אויסגעהארגעט יעצט לכאורה יעצט ווייסט מען דאך אז דער אייבישטער מאכט נישט קיין נס למגנא פאר גארנישט איז וואס האט דער אייבישטער געוואלט דא אז ס'זאל זיין א נס אז זיי זאלן זיך אויסהרג'ענען צווישן זיך, זיי קענען מאכן אז די אידן, מען זאל ארויסלאזן די אידן. שטייט אין די ספרים אפאר טעמים פארוואס דער אייבערשטער האט עס נישט געטון, איין טעם איז, ס'שטייט ויהי בשלח פרעה את העם, ויהי איז א לשון צער, אז אויב מען ווייסט אז פרעה האט ארויסגעשיקט די אידן, פרעה האט נישט ארויסגעשיקט, דער אייבערשטער האט ארויסגעשיקט. סאו טאמער ס'וואלט געגאנגען בדרך הטבע אז אידן וואלטן ארויסגעגאנגען און ס'וואלטן זיי אלץ געמוזט מכיר טוב זיין פאר די מצרים אז מ'האט זיי ארויסגעלאזט און נאכדעם ס'וואלט געבליבן א כח הפועל בנפעל האט מען זיך ארויסגעלאזט וואלטן זיי מיטגעשיקט זייערע קליפות מיט די טומאות נאך א טעם פארוואס דער אייבישטער האט עס געמאכט אז זיי זאלן זיך הרג'ען צווישן זיך און נישט ארויסלאזן די אידן ווייל דורכדעם איז געווארן א גרויסער פרסום אויף די גאנצע וועלט אז ס'איז דא א באשעפער וואס ער פירט די וועלט. ט, וועגן דעם רופט מען דעם שבת שבת הגדול, ווייל דורך דעם איז ארויסגעקומען א גרויסער נס וואס די מצריים האבן נישט ארויסגעלאזט די אידן. יעצט, מען זאגט נאך פונעם בעלזער רב פון רבי אהרל'ען אז ווען די אידן גייען ווען ארויס מיט רשות וואלט עס געווען א ישועה נאר אויף דעמאלטס צייט, ס'וואלט נישט די די נס וואלט זיך נישט נמשך געווארן אין גלות שפעט, טאמער אבער זענען ארויס נאר שלא ברשות און דער אייבערשטער האט זיך געוויזן די גרויסע ניסים. דאס איז געווען א הכנה לדורות אז אידן האבן אייביג ארויס גיין נאר מיט ניסים און אזוי שטייט אז גלות מצרים איז געווען נכלל אלע גלות'ן און גאולת מצרים איז נכלל אלע גאולות דורך דעם וואס מ'איז ארויס שלא ברשות דאס טייטש דער אייבישטער האט אונז ארויס גענומען מיט כח דאס ממשיך געווען אויף אידישע קינדער ניסים ונפלאות א גאנצן לעבן און א גאנצע צייט וואס די וועלט שטייט און אפילו ביי די גאולה העתידה וועט אויך זיין כימי צאתך מצרים אראנו נפלאות. יעצט אין טורי זהב סימן ת"ל סעיף קטן א' שטייט אז אסאך מענטשן פרעגן אויב די נס איז געווען י' לחודש האט מען זיך געדארפט מאכן י' לחודש אפילו ווען ס'געפאלט זיך אין די וואכן, ס'האט דאך נישט צו טון מיט שבת, ענפערן זיי פון נאמען פון ר' משה חריף אז דעמאלטס טאג י' לחודש איז געווארן נאך א נס אז דער ירדן האט זיך געשפאלטן און יהושע בן נון האט געדארפט אריינגיין אויף ארץ ישראל. וואלט מען דאך געמיינט אז מען טוט וועגן דעם מאכן י' לחודש, אז מען זאל געדענקען דעם נס פונעם ירדן, וועגן דעם רופט מען עס שבת הגדול, ווייל פון אריין ארויס פון ירדן איז אינגאנצן נישט געווען שבת. יעצט, דער ב"ח איז געווען דער שווער פון ר' משה חריף, און ער האט עס געהערט, ער האט עס אנהערט, דער ר' משה חריף האט עס אמאל געזאגט פארן ב"ח, האט ער עס זייער געלויבט, א מורא'דיגע שטארקע סברה. יעצט, דער מגן אברהם אין סעיף קטן א' זאגט, סימן ת ל, סעיף קטן א', זאגט אז י' ניסן האט מען קובע געווען א תענית צדיקים ווייל דעמאלטס איז געשטארבן מרים, און וועגן דעם האט מען נישט קובע געווען דעם נס אויף י'. יעצט, דער בית יוסף פרעגט נאך קשיא, אויב דאס איז געווען ווייל ס'איז געשען א נס, מ'האט גענומען פון י' האט מען גענומען דעם קרבן, און מ'האט געזאגט מ'גייט עס שעכטן פאר א קרבן פסח, האט דאך געדארפט זיין פיר טאג י', ביז י ד וואלט געדארפט זיין די גאנצע צייט ימים גדולים, אזוי ווי ס'איז שבת הגדול וואלט עס געדארפט זיין ימים גדולים, ווייל אין יעדן טאג איז דאך געשען דער נס. ענפערט ער אז דער עיקר נס איז פון אנפאנג, ווייל דעמאלטס האט מען אויסגעהאקט די ציין פאר די מצריים, זיי האבן געזען מען לאכט פון זיי, אבער נאכדעם וואס ס'איז שוין דורכגעגאנגען דער ערשטער טאג איז שוין כיון דדש דש. און אין באר הייטב שטייט אין סעיף קטן א'. ער זאגט בשם ר' משה אליעש אז די נס איז געווען דאס וואס זיי האבן געזאגט מען גייט שעכטן זייער אפגאט אום שבת, האבן די מצריים געוויסט אז אידן העלן נישט שעכטן אום שבת, איז במילא האבן זיי געהאלטן אז שבת העט מען נישט שעכטן, ממילא שבת האט מען נישט געדארפט האבן אן עקסטערע שמירה, יעצט די לבוש זאגט אין סעיף א'. אז מען תולה דעם נס אין שבת, ווייל דער נס איז געקומען דורך שמירת שבת, ווייל די מצריים האבן געוואוסט אז אידן האלטן שבת, עס קומט אויס אז דער נס איז געקומען דורכן שבת קודש, און ממילא איז מען תולה דעם נס אין שבת, נישט אין י'. יעצט די פרי מגדים אין משבצות סעיף קטן א' זאגט ער דן וואסערע א איסור האט מען געטוהן מיט דעם וואס מען האט זיך מטפל געווען מיט דעם קרבן, זאגט ער וועגן מוקצה, און די דרישה זאגט. הטעם, ווייל זיי האבן געזעהן זיי בינדן עס צו צו כרעי המיטה און ס'איז א קשר אינוואלווד, און זיי האבן נאכנישט געוויסט דעם חילוק צווישן א ש ע קשר של קיימא און א קשר שאינו של קיימא. יעצט די דרישה זאגט זייער א שיינעם טעם, וועגן דעם הייסט עס שבת הגדול, ווייל משה רבינו האט דאך זיי געזאגט אז מ'זאל נעמען דעם קרבן פסח, האט ער גע'דרש'נט שבת, ווייל דעמאלטס איז דאך די יום המנוחה, אזוי אינמיטן די וואך האט האבן זיי דאך געארבעט האט ער זיי נישט געקענט צאמנעמען, און ס'איז אויכעט די א טאג וואס דאס איז מוכן צו לערנען. ווייל ס'איז דא א סגולה, אזוי זאגט די דרישה, ס'איז דא א סגולה מצד יתרון הנפש אינעם מענטש שבת אז מ'זאל קענען משיג זיין תורה דער וואס זוכט משיג צו זיין תורה, וועגן דעם הייסט עס שבת הגדול. דאס איז געבויט אויפן פסוק והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גוים רבים וידעו כי אני השם ווייל ס'איז שבת, און דער טעם פארוואס מ'זאגט קדיש איז אויך וועגן דעם פסוק, איז ממילא האט עס געהייסן גדול. ווייל ס'נתגדל ווי ס'איז ונתקדש שמיה רבא. יעצט, דער רשל זאגט אז דער טעם דערפון איז וועגן די הפטורה וואס מ'זאגט הנה אנכי שולח לכם את אליהו לפני בוא יום השם הגדול והנורא ממילא הייסט עס שבת הגדול. יעצט, דאס ברענגט דער רשל צו בשם יש אומרים, אבער דער רשל שלאגט עס אפ ווייל דעמאלטס וואלט מען עס געדארפט ווען רופן שבת וערבה אזוי ווי שבת נחמו און שבת שובה. יעצט אין בני יששכר שטייט זייער א שיינע טעם אין חודש ניסן מאמר ג' אות ב' און ג' האט ער געטראפן אין ספר שאלות ותשובות שמן המאור פון א ספרדישן גדול מהר"י זאבי אז וועגן דעם הייסט עס שבת שבת הגדול ווייל ס'שטייט וספרתם לכם ממחרת השבת האבן די חזל מקבל געווען ממחרת יום טוב נישט ממחרת השבת זונטאג. די אפיקורסים גלייבן דאך אבער נישט אין קבלה און תורה שבעל פה, האבן זיי געזאגט אז דאס מיינט מען זונטאג, און די חזל האבן געמאכט אסאך עניינים כדי מען זאל מוציא זיין מליבם פון די מינים, וועגן דעם האבן זיי גערופן שבת פאר פסח שבת הגדול, דער צו זאגן ס'איז דא נאך א קליינער שבת אין די וואך וואס ס'קומט, און דאס איז יום טוב ראשון של פסח. דאס מיינט מען דעם ערשטן טאג, וואס די צדוקים זאגן אז פון דעמאלטס דארף מען ציילן, איז דער שבת הגדול הייסט שבת, דער הייסט שוין נישט הגדול. פארוואס הייסט עס נישט הגדול? ווייל יום טוב איז דאך דא זאכן וואס מען מעג טון וואס שבת טאר מען נישט טון. נאכדעם איז דא נאך א טעם וואס ער זאגט, ס'שטייט אז שבת איז קביעה וקיימא, און מועדים זענען ווענדט זיך אין קידוש בית דין, קומט אויס אז קדושת שבת איז זייער גרויס און שטארק ווייל דאס קענסטו נישט רוקן, מה שאין כן קדושת המועדים איז בית דין איז דאס מחיל, און פאר ס'קומט דער יום טוב איז זאגט מען אז יעצט פאר דעם קומט שבת הגדול צו ווייזן דעם חילוק צווישן שבת און יום טוב. שוין, דאס האב איך געמאכט א שטיקל שיעור ס'זאל זיין וועגן שבת הגדול און וויאזוי מ'גרייט זיך צו אביסל צום סדר, און דער אייבערשטער זאל העלפן. אז מען זאל זוכה זיין זיך מקדש און מטהר צו זיין, אז אונז זאל מען שוין אויך זוכה זיין צו זען דעם גואל צדק במהרה בימינו אמן.